א גוטן ערב שבועות תשפ"ד. כ'האב געוואלט אנהייבן די וואך מיט אפאר גוטע זאכן און אפאר זייער נישט גוטע זאכן. די ערשטע זאך האב איך געוואלט זאגן, איך האב צוגעקוקט וואס איז פארגעגאנגען ביי רב שמעון'ען מיט דעם זנות מיט אלעם, ס'איז געווען א גרויל און א שרעק, איך בין צוגעגאנגען צום ציון פון רב שמעון כ'האב אים געזאגט הער מיך אויס, איך בין זיכער אז דיר געפעלט עס נישט, אויב ס'געפעלט דיר עס נישט זיי עס מבטל, דו קענסט, אונז קען מען נישט. און זעהט אויס אז ער האט געקענט, ער האט עס מבטל געווען, ס'איז געווען די ארגסטע וואס איז נאר געווען, ס'איז געווען די הכנסת אורחים וואס זיי האבן געטיילט עסן, איז געווען דארט א פרוי, זי איז געווען א גאנצע נאכט האט זי געטיילט פאר אידן עסן, און אינמיטן די נאכט איז געווען א חשק האט זיך מיט איהר פארליבט מיט איינעם, און זי איז געווארן שוואנגער, און מ'האט געמוזט לויפן צו די רבנים, ווייל זי האט געטענה'ט זי וויל עס נישט האבן, זי האט נישט געוואלט האבן א קינד, ס'איז א ממזר, זי האט געהעריגע קינדער, האבן די רבנים געזאגט דו קענסט נישט מאכן אן אבארשען ווייל דאס איז רציחה. איך האב עס ארויפגעלייגט נאך פאר צוויי יאר צוריק, עטס ווילטס ענק טשעפען מיט ר' שמעון? הייבטס אן מיט אנאנדער, נישט מיט אים, גייטס צו בן גוריון'ס קבר, פישטס ענק דארט אויס, רעיפטס מיידלעך, טוטס וואס עטס ווילטס, זייטס מפתה נישט רעיפטס, און לאזטס אפ ר' שמעונ'ן, ר' שמעון איז נישט בערך אין אונזער גלייכן בכלל, שוין, האט מען ענק געגעבן א פלאץ וואו זיי מאכן די הדלקה אין בית שימוש, בית שימוש הייסט א טוילעט, עס הייסט בית שמש, אבער איך זאג אז איך רוף עס בית שימוש ווייל אלע שמוץ קומט פון דארט ארויס, האבן מיר אזויפיל חברה וואס האבן דארטן מזנה געווען, און בחורים האט מען אפגעהארגעט דארטן, סאו רוף איך עס בית שימוש. סאו יעצט זאל מיר צוגיין צו די זאך. איך בין דא צו געבן ענק א ידיעה וואטס גאוינג אן, האו טו פראטעקט יור טשילדרען. איים דואינג דיס פאר יערס ברוך השם, און ס'צאלט זיך אויס. איך באקום אסאך שקויעכ'ס, ווען נישט איר, איי וואודנט האוו נאון ווען נישט און ווען נישט. כ'רעד דעטס אלל באלאוני, אין הימל איז דא א גרויסער בוך וואס דער אייבערשטער פארשרייבט, און ער פארשרייבט אויך די אלע צרות מיט די רדיפות וואס די סאטמארע הינט, די כלבים, די כלבים רעים האבן געטוהן, האבן זיך פארלאזט אויף דעם אלטן דברי דזשאוקער דברי יואל, ער איז געשטארבן אן א קינדער, ער איז געשטארבן עירום בחוסר כל, ער האט איבערגעלאזט א ירושה פאר צוויי שקצים, קודם פאר זיין נעפיו וואס ער איז געווען א מאכיל נבילות וטריפות, און נאכדעם פאר די צוויי זין זיינע, דאס האט ער איבערגעלאזט, איבערגעלאזט גארנישט, פארוואס? ווייל ער האט זיך מיט יעדן גערצח'נט. רצח'ן דיך נישט, ביסט נאך נישט דער מלך המשיח, באט ס'איז נישט מיינע ביזנעס, הי דיד וואט הי דיד, ער האט איבערגעלאזט א חורבן אין אלע שטעט, יעדער ווייסט אז סאטמארע, יו וואטש אוט פראם דעם, זענען די גרעסטע שקצים, נואפים, חזירים, גנבים, יעדע דיעל וואס זיי מאכן לאזט זיך אויס מיט א בית דין און מיט א גניבה, לאז אפ, מ'האט גענומען אמאל ר' יונתן שטייף ער זאל זיין א בעל מכשיר אויף קען גודס, מהדרין האט אים גענומען אמאל, און מ'איז געגאנגען ר' יונתן. שטייף איז אראפגעפארן אויף זיינע עלטערע יארן און ער האט באקוקט די פאבריק מיט אלעם און ער האט געזאגט אז ס'איז גוט, כ'געב אים א הכשר. זענען זיי אריין צום סאטמאר רב, מ'האט אים איבערגעדרייט די שטוב, די רבי ווייסט נישט און די רבי ווייסט נישט און זענען נישט קלאר אין די פארקאקטע שיטה, זיי האבן אים משוגע געמאכט. בקיצור זענען זיי געקומען אז ס'קאסט צופיל געלט די הכשר, מ'דארף נעמען אן אנדערן, האט די רבי געזאגט איך קען גארנישט טון אויב מיינע בעלי מכשירים ווילן אסאך געלט, דאס זאלט עטס ענק זארגן. זענען זיי געווען אזעלכע רשעים, איך וויל דיר זאגן אז זיי האבן דעם איד נישט גענומען מיט א מעסער און געשטאכן אין הארץ, זענען זיי צדיקים גמורים ווייל זיי זענען מארמארישע בעקגראונדס רוצחים, ווי האט יענער האט געזאגט דער איז פון מארמאריש? וואלף גענאד האט געזאגט ווען איך וואלט נישט געלעבט איין און פֿערציק יאר אין מארמאראש וואלט איך געזאגט ס'האט נישט עקזיסטירט אזא לאנד זענען געווען ליגנער שקרנים און דעם טאר מען זיי גארנישט גלייבן זיי האבן געטון וואס זיי האבן געטון זיי האבן אונטערגעברענגט וויפיל אידישקייט זיי האבן געקענט אבער עס באדערט מיך נישט אסאך האבן אונטערגעברענגט בן גוריון האט אונטערגעברענגט קאשאץ האט אונטערגעברענגט אבער דא האט מען ארויפגעשטעלט א פראנט פיגור סאטמארער רבי וואס ער האט געהייסן דער לוחם קעגן אלע פירצות, א יאר אויף פעטרען, ער איז געווען דער מענטש וואס האט געמאכט אלע פירצות, ער האט געהאט זיינע געסטאפאס און אויף זיי האט ער נישט געוואלט אי ה אויסהערן קיין שלעכטס, און זיי האבן גערודפ'ט דעם עולם פאר גארנישט, און אין אים האט זיך יעדער מרחק געווען פון אים, קיינער נישט געבליבן ביי אים, כ'מיין ערנסטע רבנים, נע, מען איז געקומען לולב שאקלען, ווייל ווען נישט וואלט מען אים צובראכן די ווינדאוס, און מען איז זיך ארויסגעגאנגען, איז דא למשל אהרן אהרן האט איבערגענומען אין מאנרא האט ער קוים גערעדט אין אין אין אין ס'איז נישט געווען אזא זאך אז מ'זאל מאכן פאר הדלקה פאר ר' שמעון די בהמה די פערד האט א פראבלעם מיט ר' שמעון בן יוחאי האט ער א פראבלעם דו פערד וואס דו ביסט און נאכדעם א צוויי דריי יאר שפעטער איז געווען א גרויסער עולם העהעהעהעהעהע מאכט ער די גרעסטע הדלקה וואס איז דא די חזיר טו פעיסד די גאנצע חברה דאס איז מארמארישע חברה דאס איז געוואקסן אויפגעצויגן און געבוירן אין מארמאראש, דאס איז איין שטיק שקר. אונז זעמיר יעצט אין די ספירה פון לג בעומר, זיי שיקן אריין מיט ווידיאוס וויאזוי ס'האט זיך אפגעטון דארטן אין מירון, דא גיבט זייער אסאך ווידיאוס, איינס איז ווי דער באיאנער רבי גייט ארויף מיטן קארלינער רעבן אויפן סטעידזש צו צינדן די הדלקה, איך פלעג פארן אלע יארן אויף מירון, ביי מיר איז געווען מירון ממש מיין חיות, אנפאנג יאר האב איך שוין אויסגערעכנט ווען ס'וועט זיין די טיקעט און אלעס, שפעטער בין איך געווארן זייער קאלט צו די זאך, ווייל מען האט אנגעהויבן צו מאכן דארטן אלע מיני זאכן וואס מען האט נישט געדארפט, אויסער די תערובות מיט אלעם, מען האט אנגעהויבן צו מאכן פון ר' חזקל רוט'ס טיש האט מען געמאכט אן עבודה זרה, מען האט אנגעהויבן צו מאכן פון לעזער קעסטענבוים, מען האט אריינגעברענגט דארטן עפעס א שיקסע, א זינגערין, רחמנא ליצלן, נישט ביי ר' חזקל ביים טיש, אין מירון, לג בעומר. און דאס איז ווי ס'איז דא א צו צומישעכץ פון פרייע מיט פרומע, זיי טוען נישט רעספעקטן אונזערע זאכן, און אונז קען מען נישט רעספעקטן זייערע שייגעץ שטיק, און ס'איז צרות. צרות ווי א בארג. איך בין געווען די לעצטע מאל ביי רבי שמעון איז געווען צוויי צו דריי יאר צוריק בין איך צוגעגאנגען צום ציון איך האב ארויף געלייגט מיין הענט איך האב געזאגט רבי שמעון אויב ס'געפעלט דיר נישט וואס דא גייט פאר נאר דו קענסט עס מבטל זיין קיינער קען נישט און זעהט זיך אויס אז ס'האט געהאלפן קען זיין קודם האבן געשטארבן פֿינף און פֿערציק מענטשן און מ'האט געזעהן אז דאס העלפט נישט האט דער אייבערשטער געזאגט איך קען גיין ווייטער אויכעט מ'האט אנגעהויבן צו נוצן קברי צדיקים פאר זנות איך ווייס פון א פאל וואס

פון דיר, איך האב נישט געוואלט מאכן קיין אישו מער ווי ס'איז, איך געדענק נאך די אלטע שחיטה אין מירון ס'איז געווען נבילות און טרייפות, כ'האב אליין געזען, כ'בין נישט קיין שוחט אבער איך קען זען אז מ'שחט נישט כשר, כ'האב אנגעהויבן צו פארפירן, יעדער האט מיך אויסגעלאכט, זכות רבי שמעון שמעון שמעון שמעון, אין סוף איז געווען אז ס'איז דא איינער מכפתח ער האט זיך אריינגערייט אין דעם און ער האט געזאגט אז דו ביסט גערעכט ס'איז נבילות און טרייפות און מ'מוז עס אפשטעלן. און מען האט צוגעשטעלט, ס'האט געדארפט האבן אסאך תקינה, נאר וואס, ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל עס מאכן, יעדער זאגט שלום עלי נפשי, עכ"פ, אבער נאך דעם אלעמען, די וואס האבן זיך אויפגעפירט ערליך, און די געזאנגעכצער מיט די שיינע זאכן וואס מען זאגט, בזכות אדונינו בר יוחאי, דאס איז געווען זייער שיין, יעדער איז צו דעם מודה אז דאס איז געווען ממש מתוק מדבש, איך פלעג אייביג פארן, פלעג איך פארן אויף פיר פינף. טאג, איך בין געגאנגען צו ר' שמעון'ס אויפרוף שבת, און נאכדעם צו די הילולא, אדער אז ס'איז געווען דאנערשטאג פלעג איך גיין א וואך פריער, ס'איז געווען א מחיה, ס'איז געווען ווי איינצושטיין, מ'האט געדינגען פאר געלט, שפעטער איז געווארן א צעלאזעניש, מ'האט נישט געקענט איינשטיין אין ערגעץ. ס'פלעגט צוקומען צו איסור ייחוד צו אנדערע זאכן, איך זאג דיך נאכדעם וואס זיי האבן געטיילט די עסן ביי ר' שמעון איז דא א פרוי וואס סאם האו האט זי געהאט קאנעקשנס מיט א טיילער און זיי האבן געמאכט די מעשה און זי איז שוואנגער געווארן נאכדעם איז מען געקומען נאך מירון מען זאל גיין צו רבנים צו זי מעג מאכן אן אבארשען ווייל זי איז א מאמע פון אפאר קינדער קיין שום רב האט נישט מתיר געווען זיי האבן געזאגט וועסט האבן א ממזר וועסט האבן א ממזר קענסט נישט הרג'ענען א מענטש ווייל דו ווילסט נישט האבן קיין ממזר ס'איז נישט געהאט קיין קאנטראל אויף גארנישט אויף כשרות עס איז זיכער נישט געווען קיין קאנטראל למעשה, ס'איז אבער געווען פיין ווייל די וואס האבן זיך געפירט ערליך האבן דארט געפילט א התרוממות הנפש און ס'איז געווען א מחיה, שפעטער האט דער סמך מם געזען אז דאס טויג אים נישט און דער סמך מם האט דיך אויף יעדע זאך וואס טאמער דו ווילסט טון אן ערליכע זאך, שיקט ער גראד זיינע שלוחים. למשל איך פלעג פארלערנען אין סאטמאר דארט ווי דער רבי האט געוואוינט פינף הונדערט בעדפארד עוועניו פלעג איך פארלערנען הלכות נידה. איך האב ארויסגעגעבן א ספר אויף דעם איז דאס געווען מיין ספעשעלטי. שפעטער האב איך געמאכט דערפון א פראגרעם איך האב באצאלט געלט מען האט געמאכט א פראגרעם און אז א פרוי וויל וויסן ווען זי דארף זיך אפהיטן קען זי ארויפגיין אויף א פראגרעם זי דארף מיך נישט קאלן זי דארף מיך נישט באדערן למעשה סאטמאר האט עס אומגעברענגט. געזאגט, יעדער האט געפרעגט פארוואס ברענגסט עס אונטער, ס'גייט צען פופצן תלמידים יעדע וואך, יעדע צוויי דריי טאג ביינאכט, האט מען געזאגט נחום ראזענבערג נחום ראזענבערג, ווייל איך זאג נישט אז דער דברי יואל האט באשאפן דעם אייבערשטן, איך זאג ער איז געווען א מיטגליד אזוי ווי נחום ראזענבערג און אזוי ווי יעדער איינער, נישט מער פון דעם, ער איז געווען א רב אויך ווייל ער האט געקענט לערנען, אבער דעטס עבאוט אלל הי וואס, מען האט אים גענוצט פאר אלע שייגעץ שטיק לכם ולכל צרכיכם, און ער האט געהאט א רעבעצן רחמנא לצלן. א שאד צו רעדן פון אים אפילו, עס איז א שאד זיך אנצוברענגען די צייט. האבן זיי נישט געוואלט, האב איך זיי געזאגט איך האב נישט קיין פראבלעם, איך דארף נישט סאטמארע בית מדרש און פֿינף הונדערט בעדפארד עוועניו, איך קען גיין ערגעץ אנדערש, איך פלעג גיין איבעראל, און דער סוף איז געווען אז איך האב ארויסגעגעבן א ספר איי שאט צו מיין חשבון וואס די גאנצע וועלט נוצט עס, נישט נאר זיי נוצן עס, מען האט מיך שוין געבעטן הונדערט מאל רשות אז מען זאל עס קענען איבערדרוקן מיט זייער אייגענע נאמען, זאג איך טו וואס דו ווילסט, עס לאנג עס קומט ארויס, איך וויל נישט מאכן דערפאר קיין געלט. דאס איז געווען סאטמאר אלע יארן, וועגן דעם איך האלט פון סאטמאר מורא'דיג, איך האלט אז זיי זענען איקוועל, עקזעקטלי פאראלעל צו דעם סמך מם אליינס, סמך מם דאס איז סאטמאר, ווי מען האט געקענט שטערן אין אידישקייט זענען זיי געווען צו שטערן, די שחיטה האבן זיי צושטערט און געהארגעט אז נישט וואלט געווען כשר פלייש אין אמעריקע, און אלע זאכן ווי עס איז געווען סאטמאר פארמישט איז געווען נישט כשר, די מצות, איך געדענק איך בין געווען א אינגערמאן, ס'איז געווען ווייץ אין די מצה און מען האט אריין. געקומען צום פאפא רב, ער, ער, ווער איז עס געווען? הרב אברהם לייטנער האט אראפגעלייגט דעם פאפא רב אויפן טיש און געפרעגט, זאגט מיר, דאס איז כשר צו נישט? ס'האט געהאט אין זיך די ווייצלעך? פאפא רב האט זיך אזוי אויפגערעגט, האט געזאגט פאר הרב אברהם לייטנער, אז איר האט חמץ, וואס לייגט איר עס אראפ אויף מיין טיש? טראגטס עס ארויס, אבער נישט אין גארבידזש קען, ווארפטס עס ארויס אין די גאס, ווייל די כלים פון א מענטש זענען קונה פאר אים. דאס איז געווען סאטמאר אלע יארן, זיי האבן נאר געהאט איין זאך, אז זיי האבן געקענט יעדן צומאכן דאס מויל, יעדער האט אזוי מורא געהאט. האט זיך אויפגעשטעלט די נייע דור נחום ראזענבערג'ס חברה און זיי האבן געזאגט אונז האבן מיר נישט קיין מורא, איך זאג נאר איין זאך ווען דער אייבערשטער וואלט מיר געשאנקען אז איך וואלט געבוירן געווארן מיט פערציג יאר פריער וואלט איך דעם רעבן געפאטשט אין פנים פאר זיינע רשעות וואס ער האט אפגעטון, מ'האט געקענט מיט אים טון וואס מ'האט געוואלט, ער האט געהאט אפאר שקצים און די שקצים האבן אים געפירט אלעס, אז מ'האט אראפגעשטופט דעם רעבנ'ס טאכטער און זי געהארגעט אפאר טעג דערויף איז זי געשטארבן, האט עס געטון נישט מער און נישט ווייניגער ווי רבי אליהו דוד ריטנאווער, טיטנאווער. טיטוס הרשע. אבער דער רבי האט קיינמאל נישט געוויסט, דער רבי האט געשריגן איך בין אן עלטערער רבי, די גאנצע וועלט קומט זיך געזעגענען פאר ראש השנה, פארוואס קומט נישט מיין טאכטער? נישט אדערהין, אבער אונטן איז זי געשטאנען א גאנצן טאג, און דער סיגוטער האט געוואלט פארציילן פארן רעבן, האט מען אים געווארנט זאלסט עס נישט טון מען וועט דיך דערהארגענען, דאס איז געווען סאטמאר, אונז האבן מיר נישט מורא געהאט פאר די הרג'ענען, מיך האט מען אנגעהויבן צו סטראשען מיט די. הרג'נען בין איך געגאנגען דארט ווי מען דארף גיין, און איך האב גענומען פראטעקשאן קעגן די רשעים ארורים ימח שמם, און זיי האבן אויפגעהערט, זיי האבן געוואוסט אויפהערן, זיי האבן אנגעקאלט איך ווייס וועם אויך, איינער פון די פירער פון סאטמאר, זיי האבן געזאגט אז דו ווילסט נישט איך זאל מאכן אן אינוועסטיגעישאן, זאלסטו ראזענבערגן ארויסלאזן פון דיינע שייגעצשטיק, דאס איז וואס איז געווען סאטמאר רשעי הדור, קליפות און סטרא אחרא, וועגן דעם האט סאטמאר רב אזוי גוט געוואוסט דעם סטרא אחרא וויאזוי ער ארבעט, ווייל זיין קהילה איז געווען. איין שטיק סטרא'כע קשיות האבן זיך נישט צוגעשטעלט, זיי האבן יעדן געשטערט און פארטיג. דאס איז געווען סאטמאר. חיים קולמאש קליין, חיים קלמן קליין, האט מיר אמאל געזאגט ווי שטארק דער רבי איז געווען, ער האט געטראפן אמאל א פסול'ע מקוה, די מקוה האבן געבויעט דער פאפא רב, דער ויגד יעקב, און נאך נאך א פריעריגע סאטמארער רב, און דער רבי האט דאס גע'פסל'ט, האט דער פאפא רב געזאגט, דער אלטער פאפא רב, איך לאך פון דיר, איך האב רבנים וואס האבן דאס געבויעט און קענסט גיין געזונטערהייט, נו, דער רבי האט דאך נישט געזעסן רואיג ווייל ער איז געווען א ווילדעוועטע ווילדעוועטער מענטש, האט ער גענומען פינף בחורים און געהייסן מ'זאל צוברעכן די מקוה, ווען מ'האט צוריק געבויעט ווייס איך נישט, צו מ'האט בכלל צוריק געבויעט ווייס איך אויך נישט, קודם יענץ איז צובראכן, דאס איז געווען סאטמאר אלע יארן, איך פיר, איך בין גאט, מבלעדי אל ירים איש ראש, דאס זענען זיי געווען, זיי האבן די זעלבע געטון מיט מיר אויך, זיי האבן מיך נאכגעשאסן אין די גאס, כ'האב געהאט א מארק אויף מיין שטערן, ניין חדשים, זיי האבן געזאגט אז טאמער איך מאך נישט צו מיין האטליין און טאמער כ'וועל דערציילן אלעס וואס גייט פאר און טאמער און טאמער זאג איך הערטס מיך אויס איך האב פאר ענק נישט קיין מורא וואס דו האסט האב איך אויך איך האב נישט קיין מורא פאר ענק און דעמאלטס האבן זיי אנגעהויבן צו זעהן העי וועיט א מינוט ס'איז דא איינער וואס לאכט פון אונז ס'נישט וויכטיג נישט דאס וויל איך ארויסברענגען איז למעשה פלעג מען פארן אלע יארן אויף מירון און ס'איז געווען א שיינע נסיעה ס'האט געגעבן חיזוק אויף א גאנץ יאר ס'איז געווען א מחיה שוין זיי האבן נישט געוואלט די ציונים אז דאס זאל ווערן א קביעות, ווייל דארט איז געווען די גרעסטער עולם פון כלל ישראל איז דארט געפארן, און איך בין געווען די לעצטע יאר פאר דריי פיר יאר צוריק צו פינף יאר צוריק האבן זיי געשאצט אז ס'איז געווען זיבן הונדערט און פופציג טויזנט מענטשן, נישטא נאך א קבר אזוי ווי דארט, אפילו סאטמארער רב אין מאנרא מיטן גאנצן קלאפער געצייג האט ער נישט קיין זיבן הונדערט און פופציג טויזנט מענטשן, נאר וואס. זיי מוזן עס אראפשלינגען, זיי האבן איינס פון צוויי ברירות, אדער ארויפגראבן דעם סאטמארער רב און אים אוועקשיקן פון דארט, אדער זאלן זיך צומאכן דאס פיסק אזוי ווי זיי וואלטן אלע יארן ווען געדארפט טון. ס'איז געקומען א פראבלעם מיטן עירוב, זיי האבן אנגעהויבן מ'טאר נישט, א רשות הרבים דאורייתא, ס'קומט דאך גראד מן הקל אל החמור, רשות הרבים דאורייתא, און ווער האט עס געזאגט? דער רבי אליין! האב איך דעמאלטס אנגעהויבן צו פארפירן, ס'קען נישט זיין דער רבי זאל רעדן אזויפיל שטותים, ווייל דער רבי האט געוואוסט אז יעדעס מאל ווען ס'געפאלט זיך שבת חול המועד סוכות, אדער יום טוב סוכות וואס מען טאר נישט טראגן הוצאה איז אן אב מלאכה, און די רבי האט געוואוסט מען עסט אין פאבליק סוכות, און די פאבליק סוכות זענען געווען אין דעם רשות הרבים ווי ער זאגט אז מען טאר נישט מאכן קיין עירוב, זאג איך טאמער האט ער געזאגט אזא מין זאך איז עס א בהמה'שקייט פון אים, נישט קיין נארמאלע זאך. ווי קען דאס זיין אז א גאנצע שטאט זאל מחלל שבת זיין און ער זאגט גארנישט? ער האט געדארפט ארויסגעבן א בריוו אן אי איך א

עטס האט אים פארדרייט דעם זייגער, עטס האט אים פארדרייט דעם קאפ, עטס האט אים גוט משוגע געמאכט פון קאפ ביז פיס. שוין, יעצט לאמיר צוריק גיין צו אונזער שמועס. איז פלעג איך פארן אלע יארן אויף מירון, ס'איז געווען א מחיה, ס'איז געווען אסאך חילול שבת דארט, איך פלעג מוחה זיין, ס'איז געווען נבילות וטריפות, מ'האט גע'שחט'ן בהמות, מ'האט עס נישט בודק געווען, ס'איז ארויסגעפאלן אלע אברים פנימיים, כ'האב אנגעהויבן צו פארפירן, עד כדי כך, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט היינט א גרויסע ספרדישער חכם וואס ער זעהט דעם אייבערשטן בהקיץ מער ווי משה רבינו, ער האט מיך געסטראשעט מיט א חלף, זאג איך אים איך האב נישט מורא פאר דיין חלף, איך האב נישט מורא פאר גארנישט, נאר איין זאך קען איך דיר זאגן, אז דו פראבירסט מיך צו טאטשן מיט דיין חלף שיס איך דיך אפ, ווען איך האב אים דאס געזאגט ה ה ה ער האט מיך שוין נישט גערופן, ס'איז דא משוגענע חיות געווען דארט, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, מ'קען נישט זאגן קיין מוסר פארן ארץ ישראל'דיגן איד וואס ווייסט נישט וואספארא מאנטאליטי ער איז, ס'הייסט ער איז נישט קיין. פאליטיק איז שומר תורה ומצוות, און יעצט האט זיך די רעגירונג פארלייגט אויף געזונטהייט זאל מען צושפארן מירון, איך ווען ס'איז געווען די לעצטע מאל וואס איך בין געווען דארטן צוויי דריי יאר צוריק איז עס געווען צו צוויי יאר צוריק איך דענק אפילו נישט האט זיך ארום געדרייט א מעשה פון אן אשת איש וואס האט געטיילט דארטן אין הכנסת אורחים און זי האט זיך פארליבט אינמיטן די נאכט מיט איינעם און ס'איז געווען חושך מצרים ער האט געוואוינט מיט איר ער האט איר אנגעשוואנגערט א חודש צוויי דריי נאך מירון איז מען ארום געגאנגען צו די רבנים פרעגן א היתר צו זי קען האבן אן אבארשען.

צו נעמען פון דעם. די חברה די ספרדים קומען דא מיט גלייבן און גלייבן און גלייבן. נאר דו ר' שמעון קענסטו שטערן. און געס וואט? אין נעקסטן יאר איז שוין יא יא קוים נאך געווען אז סגעווען פֿינף און פֿערציק טויטע וואס מהאט זיי געהארגעט נעבעך. אויך געזען ווייל סגעווען די תולדות אהרן רבי האט געוואלט אז קיינער זאל נישט קענען דורך שפאצירן ווען ער צינד כדי מען זאל זען וויפיל מענטשן ער האט ביים צינדן. ימח שמו די תולדות אהרן רבי דער דרעק חיה וואס ער איז האט צוגעשפארט האט. קיינעם נישט דורך געלאזט, יעדער האט געזען וויפיל טויזענטער מענטשן ס'איז נישט געקומען, און נאכדעם איז ער אהיים געפארן מיט לוויות, פינף און פערציג לוויות, און ווער איז די שולד פון די לוויות? די תולדות אהרן רבי, מיט די אלע פרומקייטן וואס ער האט, ער איז א רשע און א קילער, ער האט גורם געווען א מיתה פאר פינף און פערציג אידן נעבעך, און אסאך זענען געווען בחורים, זיי האבן קיינמאל נישט געהאט קיין קינדער, זיי האבן נישט איבער געלאזט גארנישט, ער זאל ווייטער טוהן זיינע זאכן. ער זאל ווייטער קויפן מצות און טיילן פאר אלע פארלאמענט זיצער דארטן אין די בילדינג אין תל אביב און אין ירושלים זענען פול אוו שיט די גאנצע תולדות אהרן זיי האבן איין זאך זיי שרייען ביים דאווענען האב איך זיי געוואלט זאגן אז דער אייבערשטער הערט שטילערהייט אויך דאס איז וואס דא גייט פאר יעצט און זיי זענען געקומען דארטן און זיי האבן מטמא געווען דאס פלאץ לעיזער קעסטנבוים האט געהאט א שיקסע פלעגט קומען זינגען בר יוחאי דארט ביי רב חזקאל'ס סעודה. דו ווייסט וואס זיי האבן געטון אלס? עטס מיינטס די ציונים זענען שולדיג פאר דעם אלעם? די היימישער עולם איז שולדיג פאר דעם אלעם ווייל מען לאזט זיך פון זיי? וואס מען וויל קען מען ביי זיי פועל'ן. יעצט האלט עס דארטן וואו מען גייט פועל'ן אז מען גייט מאכן אז אלע אידישע פרומע בחורים מיט מיידלעך דארפן גיין אין מיליטער, און איך האלט זיי דארפן. גיין. זיי האבן אזויפיל פרייע צייט, זיי האבן נישט וואס צו טון, זיי מאכן משכב זכור מיט משכב נקבה, וואס דו ווילסט, די גאנצע אחרי קדושים, אלעס טוען זיי מקיים זיין, מען דארף זיי נעמען אין מיליטער, הבטלה מביאה לידי שעמום, מען טאר זיי נישט לאזן זיך אזוי דרייען, טאמער ס'איז דא א בחור וואס ער האלט ביים לערנען פלייסיג און ער לערנט טאקע פלייסיג, קען מען אים נישט שטערן פון לערנען, טאמער איז ער סתם א ליידיגייער אין א ישיבה, ער גייט ארום און איז מטמא מיט בחורים און ער פארט אויף. טיולים מיט טיולות, און די מיידלעך טוען אויך די זעלבע, העי, ווער ברויך זיי האבן, זאלן זיי גיין זיך הרג'נען אין מיליטער פאר אן אנדערן איד, דער איז נאטינג ראנג וויט איט, נאר די צרה איז אז מ'וועט ארויסגעבן א חוק, וועט שוין נישט זיין קיין חילוק ווער ס'לערנט און ווער ס'לערנט נישט, ס'איז געווען אמאל ס'איז געווען א חוק אז א מיידל וואס איר עלטערן האלטן תורה און מצוות דארף נישט גיין אין מיליטער, פלעגן זיי גיין שטעלן אין גיוס, פלעגט דער וואס האט זי פארהערט געזאגט, לאמיך זען וויאזוי דו צינדסט שבת לעכט. ערב שבת האט זי נישט געמאכט ברוך הוא ברוך שמו און זיך צוגעדעקט די אויגן, געדרייט מיט די הענט, האט מען איר געזאגט דו צינדסט נישט קיין לעכט. זי האט גראד געזאגט, דו וואלסט געגאנגען צינדן א לעכט וואלסטו געוואוסט וויאזוי מען צינדט לעכט. און אזוי האבן זיי אריינגעכאפט טויזנטער קינדער, און די רשעים האבן אויסגע'שמד'ט עטס ווייסט וויפיל מענטשן. איך האב געהאט א פעטער, ער האט געלעבט דא אין ווילימסבורג, ער האט פארקויפט אזאלכע, אז מען האט געמאכט פעקעלעך פאר די קינדער, אז מען האט געמאכט אזא עונג שבת פאר די צו אנדערע זאכן, ער האט געהייסן ר' נחום מאשקאוויטש ער האט געהייסן אזוי ווי איך נחום פעטער נחום האט מען אים גערופן פעטער נחום מאשקאוויטש ער האט געהאט א קענדי סטאר שפעטער האט ער שוין ריטייערט זיין זון איז דער גרויסער בעל מכניס אורח ווי עס איז דא א מענטש וואס ער דארף האבן ווי צו עסן שבת צו אפילו די וואכן ער נעמט אים אריין מיטן גרעסטן כבוד יעדן איינעם איז מיין פעטער. האט געהאט זעכציג קינדער אין ארץ ישראל, קיצער אריינגעקומען אין שפיטאל דארט אריינגעברענגט א זון מיט א טאכטער, זיי האבן געהאט עפעס אן אינפעקשן, איך ווייס נישט וואס זיי האבן געהאט, נישט געווען קיין נארמאלע דאקטוירים אויך נישט, קיצער זיי האבן געזאגט ער האט א חולי המתדבקת און אז טאמער בלייבט ער נישט דא איז עס א סכנה פארן גאנצן הויז, זיי האבן צוגענומען בכח די קינדער, זיי האבן געזאגט קום צוריק צוויי דריי וואכן ארום און אונז געבן מיר אים אנטיבי. אנטיבאיאטיקס. למעשה האבן זיי קיין אנטיבאיאטיקס נישט געגעבן און יעדער ארום און ארום איז געווארן קראנק, ס'איז נישט וויכטיג, למעשה זיי זענען געגאנגען און זיי האבן געגנב'ט דעם זון מיט דעם טאכטער און זיי האבן זיי פארקויפט אויף אויף אויסלאנד, איך ווייס פונקטליך וועלכע לאנד ס'איז געווען, ווייס נישט פונקטליך ווי. אין דעם איז געווען אינוואלווד הרב הצדיק ר' פראש, איך רוף אים פראש, פרוש, ער האט אנגעגנב'ט אזויפיל מיליאנען ער האט זיך געבויט דעם שענסטן האטעל אין ירושלים, ס'הייסט מרכז ה. האט עס שוין אן אנדערע נאמען, פרימא פאלאס, זענען אזעלכע רשעים געווען די ציונים, אינאיינעם מיט די רעבעס, יעדער האט זיי מיטגעהאלפן, דאס איז פרוש, פראש, ער איז געווען א שוואגער מיטן גערער רבי'ן, שטייסט דא דא האט זיך אפגעטון דאס רשעות, און קיינער טראסט זיי נישט, הער אויס די גויאישע זאכן טוט זיך יעצט, ס'איז דא לענדער וואס האבן אוקעיד אז די אז פאלעסטיין זאל ווערן א לאנד, די גאנצע וועלט שרייט אז ס'איז נישט ריכטיג ווייל קיינער טראסט זיי נישט, זיי זענען פארשאלטן. זענען הינט, אין חומש שטייט אז זענען ידו בכל ויד כל בו, דאס איז אלעס וואס זיי זענען, איר קענט טראסטען ווען איך האב געטראפען איינעם וואס האט מיר געזאגט אז אין מאנטריאל איז דא איינע פון די קינדער, שוין געווען דעמאלטס פערציג יאר אלט, צוויי און פערציג יאר אלט, זאג איך מיין פעטער הער מיך אויס איך וויל מיך נישט מישען ס'איז דיינע קינדער דיינע אייניקלעך, איך וויל נישט האבן דערמיט צו טוהן, ווייל פאר דעם געט מען א גרויסען שטראף, אבער וואס איך געב דיר אן אדרעס דארט און דארט וועסטו טרעפן איינע פון די קינדער, האט מיין פעטער ר' נחום געזאגט מיט. איך וויל זיי אפילו נישט טרעפן דעם יונגל, איך האב נישט פארקויפט, האט אים ביי מיר צוגעגנב'עט, און ער האט שוין היינט קינדער, יונגלעך און מיידלעך אלע חתונה געהאט מיט גוי'טעס, אויפגעצויגן גוי'איש, איך גיי זיי נישט איבערמאכן, איך לאז מיך ארויס און דעטס איט, ער האט עס נישט געוואלט האבן צו טוהן מיט דעם, און אזוי געווען זייער אסאך מענטשן, זיי האבן נישט געוואלט האבן צו טוהן מער מיט דעם, ביז ס'איז געקומען אז דער טשעבינער רב זכר צדיק וקדוש לברכה דער גאון עולם האט געהאט.

איז נישט דא מיט זיי וואס צו רעדן, מיט די טעכטער איז שוין אנדערש ווייל די קינדער זענען דאך אידן, נכרי הבא על בת ישראל איז הולד כשר, איז ממילא מיט זיי זאל מען רעדן מען זאל זיי צוריק ברענגען. און מען האט אנגעהויבן צו מסר'ן, מען האט זיך געוואלט הרג'ענען, ס'איז געווען א גאנצע זאך, און נישט האט שוין ווידער אויף, ס'איז געווען אסאך גרויסע צדיקים וואס האבן געהאט אזוי קינדער, סאו זיי האבן זיי געמוזט איבערלאזן, מען האט דאך געמיינט מען פארט נאר אוועק אויף א האנימון אויף א יאר צוויי די מלחמה, און אזוי האט זיך אויסגעלאזט מיט די אלע באהאלטענישן. סאו בקיצור, מיין פעטער נחום מאשקאוויטש האט געזאגט איך וויל נישט האבן מיט זיי צוטון, איך וויל זיי נישט קענען, ווען איך וואלט זיי פארקויפט פאר געלט בין איך משועבד זיי צו ראטעווען, דער אייבישטער האט זיי צוגענומען, זאגט מען השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, און ער האט דאס געטאן, זיי האבן אויפגעוואקסן גוי'איש, קאטויליש, אין קענעדע, אין מאנטריאל, אה, איך וויל נישט פון זיי האנדלען, איך וויל אפילו זיי נישט וויסן פון זיי צו זאגן, און קיינער זאל זיי נישט זאגן אז איך לעב נאך אויכעט און אז מיין ווייב לעבט, און אזוי איז געבליבן. טאקע כדומה פארגעסן געווארן. שפעטער די מומע האט דאך זייער געארט די אלע זאכן און זיי האבן צוגענומען די צוויי קינדער וואס איז געגאנגען אין שפיטאל האט זי אדאפטירט צוויי פרעמדע קינדער יתומים זי זאל האבן אירע זעכצן קינדער ווייל אזויפיל האט גאט געוואלט איר געבן און ס'איז געווען מיין מומע יא יא נישט מיין מומע ס'איז געווען מיין שוויגער'ס שוועסטער ס'איז מיין מומע אבער ס'איז נישט ביי בירט ס'איז אזוי דער אייבערשטער האט עס געפירט און דאס איז וואס אידן האבן מיטגעמאכט מיט אלע יארן און צרות און די גלות'ן און קיינער ווייסט עס נישט, איינער ווייסט די אלע זאכן? נאר דער הייליגער באשעפער וואס מ'האט מיטגעמאכט אין גלות, דאס גלות איז נישט געווען קיין דזשאוק פאר קיינעם, נישט געווען קיין פיקניק, געשטאנען יעצט אין מירון ביי ר' שמעון, האב איך געזען א ווידיאו, מ'טאר דאך נישט קוקן אויף די טמא'נע כלי, אבער איך. קוק יא איך האב זיי אלע אין דר'ערד די רבנים איך האלט יעדער דארף האבן א טמא'נע כלי ס'דארף זיין געפראגרעמט מ'זאל נישט קענען גיין אויף עקס רעיטעד מאוויס אבער מ'מוז עס האבן ווען א מיידעל איז סטאק ערגעץ גיט זי א דריק דעם באטן קומט מען דיר העלפן ווען נישט קומט מען דיר העלפן נאכדעם וואס זי איז שוין גערעיפט די רבנים זענען אזאלעכע רשעים רשעים גמורים זיי זענען עידזשענטס פארן סמך מם אליינס יעדער רב איי דאנט קעיר ווער ס'האט עס אונטערגעשריבן מ'מוז האבן א טמא'נע כלי קינד מוז דאס האבן אין טאש אז ס'גייט אין חדר. האב איך געזאגט, ס'איז דא א פלאץ אין טשיינע וואו מ'האט געדארפט דורכגיין צו די סקול האט מען געדארפט דורכגיין א וואלד. דורך דורכגיין א וואלד האט מען יעדן גערעיפט. האט די גאווערמענט יעדן געגעבן א טמא'נע כלי. ס'האט זיך אויפגעהערט. ס'האט געדויערט אפאר וואכן מ'האט קיינמאל נישט געטאטשט מער קיינעם. ווייל יענער האט געהאט א באטן. אין ארץ ישראל איז געווען דא א פלאץ כפר חסידים און מ'דארף דארטן פון די דערפל דארף מען נעמען א היטש ווייל קיין באסעס פארן נישט. א מיידעלע האט גענומען א היטש. שוין א געהאדע כמה נקיילות און ס'איז מסתמא געווען א חופשי א חילוני און זי האט עס געדרוקט און פלוצלינג זעט זי געזאגט זעט מיר פארן פון דא אויף דארט זעט זי ווי דער דרייווער פארט אוועק ערגעץ אנדערש שרייט זי צו אים העי ווי פארסטו מיט מיר ווי טראגסטו מיך ווילסט מיך טראגן רעיפן? א מינוט שפעטער הערט ער א א א זעקס פאליס קארס זענען אים נאכגעלאפן פרעגט ער וואס איז דאס זאגט אים זי וואס איך האב א באטן צו זיי איך האב געזען דו פארסט נישט ווי איך האב דיר געהייסן פארן יעצט גייסטו גיין אין דזשעיל מען האט אים איינגעזעצט אויף צען יאר. איך האלט א יעדער דארף עס האבן, ס'איז וויכטיגער ווי אלע ענקערע שטותן וואס עטס פארקויפטס. נאכדעם האב איך אים געזאגט נאך א זאך, גערעדט מיט די סאניטעישן נאכאמאל די וואך, מען הענגט אויס גרויסע פלאקאטן, ס'קומען מענטשן, כ'האב נישט געוויסט, וואס רייסן עס אראפ ווייל זיי פארגינען נישט פאר סאטמאר אויך גארנישט, און איינער פארגינט נישט פאר א צווייטן. עטס האטס דאך אונז אויסגעלערנט אונז זאלן זיין אומפארגינערס, און ממילא איז לעבעדיג איינער רייסט עס אראפ. ס'האט גערעגנט די וויקענד. פיינער אויסגעגליטשט, איך שריי שוין לאנג, גיי דיר האק אויף דעם קאפ צוברעכן, איך דארף וויסן אז דער רבי פירט א טיש צו יענער רבי דאס צו דער אהער, ווילסט מאכן א מגבית, א מגבית אין בית מדרש, נישט אין די גאס, די פאולס זענען מער נישט ענקערס, זיי גייען עס נעמען יעצט זייער שטרענג, איינער וואס וועט דיך כאפן ארויפלייגן, אדער איינער וואס וועט אראפרייסן און ס'ווארפן אויף די פלאר, וועט מען אים געבן א סאמאנס פאר אפאר טויזענט דאלער, דיס בולשיט העז טו סטאפ, אונז זעמער נישט דא צו זיין סק. מיט מיט הענגערס, אונז וואוינמער אין ווילימסבורג ווייל אונז האבן מיר דא אהערגעמופט, גארנישט מיטן סאטמאר רב, והא ראיה איך וויל איינער זאל מיר זאגן ווען איך האב געדאווענט אין סאטמאר מיטן רבי'ן, אין סאטמאר האב איך געדאווענט דא ביז מען האט מיך ארויסגעווארפן אין קליין, אבער מיטן רבי'ן ווען האב איך געדאווענט מיט אים? ווער האט געקוקט זיין וועג? אונז וואוינמער נישט דא ווייל ער האט דא געוואוינט, אונז וואוינמער דא ווייל דא איז געווען דער גרויסער צענטראל פון יענג, און עטס וועטס אויף אונז נישט ארויפלייגן ענקער אלע בולשיט, ווייל היינט דארף מען שוין ארויפלייגן אהרן און זלמן לייב'ס בולשיט, מארגן וועט מען דארפן ארויפלייגן מענדעלע ס בולשיט. מענדעלע האט גערעיפט יעדן בחור ווען מ'איז געקומען זאגן פאר אהרן שייגעץ ווייסט אז ער רעיפט אלע בחורים דא אין קרית יואל? זאגט ער ער איז נישט פון גומי. אה שעים אן הים דאס איז היינט אונזערע דיינים און רבנים מיט מגידי שיעורים ס'איז געווען מוראדיג די גאנצע ל"ג בעומר אלע יארן ס'האט אנגעהויבן צו ווערן שוואכער און שוואכער איך בין צוגעגאנגען צו ר' שמעון און כ'האב אים געזאגט הער מיך אויס דו ביסט דער איינציגער וואס דו קענסט עס מבטל זיין אויב ס'שטערט דיר נישט שטערט עס אונז אויך נישט נאר קומען וועלן מיר נישט. ווייל מען טאר נישט אזוי קומען, מען האט נישט געקענט ארויפגיין די בארג, מען האט נישט געקענט אראפגיין די בארג אן דעם וואס מען זאל אריינקלאפן נגיעות, פרעמדע פרויען און פרעמדע מיידלעך, און נאכדעם איך בין געווען דארטן, זיי האבן מיך געבעטן איך זאל בויען א מקווה, זאג איך אים יעצט האמער א קליינע מקווה אין מירון, איינער שטופט ארויס דעם צווייטן, מיט אנדערע ווערטער, קענסט נישט שפאנען דארט, און יעדער שרייט נו גיי ארויס, איז געקומען עפעס א גרויסער גביר פון מאנראו, כ'מיין ער הייסט גאלדבערג, איך קען אים אפילו נישט, ער האט צוגעבויעט א. קאקעדיגע מקווה, ס'איז דא גענוג בורות און גענוג פלייש מ'עט קענען מאכן משכב זכר כאטש אפאר טעג. ער האט מיך נישט געפרעגט האב איך אים נישט געזאגט גארנישט, אבער ווען ער פרעגט מיך לכתחילה זאג איך מ'ברויך נישט, מ'האט געלעבט אלע יארן אן א מקווה דא, די וואס האבן געוואלט דווקא גיין זענען אדער געקומען שוין מיט א מקווה, אדער זענען זיי געגאנגען אויף צפת, אדער זיי האבן זיך געגעבן א כאפ אריין אין די מקווה און שוין ארויס. יעדער מיינט מ'טוט א חכמה ווען דו בויעסט א מקווה. מקווה אדער אפילו א שול היינט בויעסטו א בית זנות ווייל דאס איז וואס ס'לאזט זיך אויס פון די אלע זאכן, די מקווה איז א הונדערט פראצענט א בית זנות, די שול איז ווענדט זיך צו די ווייבער שול צו אונטן צו אויבן איז די זעלבע זאך, און מען מוז אריינלייגן געהעריגע ווידיאוס, און ס'דארף ארבעטן שבת אויך, דער איז נאו ריזען פארוואס ס'זאל נישט ארבעטן שבת, און אז דו כאפסט א חזר און ער זאגט דיר און איך האב דיר געבן אפאר טאלער, נאו זעץ אים איין, די געוועזענע וואך. האט מען ברוך השם איינגעזעצט פיר מענטשן, פיר חזירים, און זיי גייען אם ירצה השם לאורך ימים, זיי גייען דארט זיצן אסאך יארן, און עטס גייטס ענק אויסלערנען, עטס האטס א פראבלעם פון מסירה, האב איך פאר ענק א מעסעדזש, ס'איז א פאר לעטער ווארד, און ס'איז נישט העפי בירטדעי, וואטעווער איט איז איט איז, נאר כ'האב ענק אלע אין דר'ערד, שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. אז מ'וויל זיך פארשטעלן וויאזוי דער אייבערשטער וויינט פארן חורבן בית המקדש. קען מען זען וויאזוי דער באיאנער רבי מיטן קארלינער רבי גייען ארויף אויף דעם לייטער אנצוצינדן, און קיינער איז נישט דא, מען זינגט נישט, ס'איז גארנישט, ס'איז אזא בענקעניש, ווייל איך געדענק דאך אין די גוטע צייטן ווען ס'זענען געקומען טויזנטער, ס'איז טויזנטער, ס'קומען באלד א מיליאן מענטשן פלעגן זיך דארטן דורכווארפן, און ס'איז א מורא'דיגע זאך, ס'איז מורא'דיג, ס'לאזט זיך נישט פארציילן, פלעגט זיין די שמחה. איז ארויף געגאנגען אויפן בארג און עס איז געקומען אלע רבי'ס מיט רבנים עס איז געקומען הרב הצדיק ר' חסקל רוט און נאך און נאך און נאך רבנים מיט גאונים מיט תלמידי חכמים און יעצט קען מען זינגען דעם סאנג על הר ציון ששמם שועלים הילכו בה על הר מירון ששמם שועלים הילכו בה. ר' לייזער קעסטנבאק, דיר קומט א ספעציעלער שכוח אז ווי ס'איז דא קדושה האט מען דיך גענוצט מטמא צו זיין, דו ביסט טמא מטומא, איך הער אז איינער פון דיינע ברידער האט אפילו נישט געוואלט נעמען די ירושה וואס דיין טאטע דער גנב האט איבערגעלאזט ווייל ער האט געטענה'ט ס'איז גניבה, מען האט איבערגעמאכט דא אלע ווינדאוס אין קלעמענטי, מען איבערגעמאכט אלע ווינדאוס, קיין שום ווינדאו ארבעט נישט. נישט. מען דארף ניצן א שטעקן, מען זאל מאכן א לעווער אז מען זאל אויפעפענען די ווינדאוס. הער איך זאגן אז איין ברודער, דער יונגסטער, צווער, האט נישט געוואלט אפילו נעמען די ירושה. ער האט געוואוסט מען האט אפגע'גנב'עט דעם ציבור, און דער טאטע האט אים געגעבן א פייגער אפ, עס איז נישט געווען צו וועם צו רעדן. און דאס איז וואס אלץ געווען די אלע וואס האבן געהאלפן פארן סאטמארער רבי'ן. אלע! גנבים, גזלנים. יעדער האט געטון אומזינסט לשם מצוה, און נאר ביסטו געוואויר געווארן אז ער האט א וועג פון ווי ער גנב'עט מיליאנען דאלער און ער האט א וועג פון ווי אהער און פון ווי אהין. דאס איז געווען גאנץ א. נאר אין אנדערע קהילות זענען אויך נישט בעסער, נאר איך ווייס נישט, איך האב עס נישט ארויס בבירור, איך ווייס נישט, איך ווייס דעם באיאנער רעבין האט איינער אפגע'גנב'עט דא אין בארא פארק מיט שווערע שווערע געלטער, ער האט אים געפירט זיין אפיס, אז מען קוקט איינעם נישט נאך זאגט די גמרא ישכור פועלים ואל ישב עמהם, וועלט זאגט, הרוצה לאבד מעותיו, אויב איינער וויל פארלירן זיין געלט ישכור פועלים ואל ישב עמהם, זאגט די וועלט, און אז איינער וויל פארלירן דעם הארץ, ער זאל קריגן א הארץ אטאקע. אויף אדער א סטראוק זאל ער דינגען ארבייטער וישב עמהם, אלעס איז גענוי ווי געזאגט עס איז דא א היתר אויף אלעם ס'איז נישט דא קיין שום איסור מען געט זיך אייגענע היתרים למשל די טאשער רבי הייסט דאך א הייליגער מענטש ביי אסאך מענטשן ביי מיר הייסט ער א וועלטס גנב און נישט נאר ביי מיר אסאך מענטשן זייט איך רעד דערפון זאגן מיר מענטשן יא ער האט מיך אויך בא'גנב'עט אויך בא'גנב'עט ער איז א וועלטס גנב. ער האט נאך געטאנצט א גאנצן טאג לכבודו די כדי מ'זאל מיינען די ס'איז דא די רבי ברענגט מ'האט געזאגט אז די ציונים האבן געמאכט אז מענטשן זאלן לייגן טבילן ברענגט ער אין על הגאולה ועל התמורה אז ס'איז געווען א איינער פון די פריעריגע ברענגט שוין פון די ירושלמ'ע צו פון ווי אז מענטשן פלעגן זיצן א גאנצן טאג אין שול מ'האט זיך געטראסט געלט און נאכדעם האבן זיי געזאגט ס'איז נישט אמת די זעלבע איז די טאהשער רבי געווען די זעלבע זאך און ס'גייט ארויסקומען א מורא'דיגע חילול השם און איך זאג עס פאר אז נאכדעם וועט מען זאגן פארוואס האסטו נישט געזאגט קיינעם מ'וואלט מ'וואלט די מענטשן האבן נישט געקענט רעדן מיט זיין זון מיילעך ער איז א גרעסערע גנב ווי דער טאטע, נישט דא מיט דעם צו רעדן גארנישט, איך גיי עס זיי נישט מוותר זיין, ס'איז דא א גרויסע לויער וואס כ'האב גענומען וואס ער קען זיך זייער גוט מיט טרודאו און ער גייט נעמען די זאך, ער נעמט עס נישט, איך האב זיי געווארנט, איך גיי זיי נישט מוותר זיין, ביי מיר איז טאהשער רבי געווען. א ערשט קלאסיגער ליגענער און א גנב, די צוויי זאכן האט ער געהאט, ער פלעגט מיר זאגן איך זאל זאגן דאס עפעס פון משה און יענץ זאג איך אים רבי די בולשיט האסטו אים אליינס פארקויפן מיר פארקויף נישט קיין בולשיט, איך האב אמאל געפרעגט אין בני ברק איז דא א גאס וואס דארט האט געבויעט דער אסם האט געבויעט דארטן זיין פאבריק האט געבויעט א גרויסע רבי זיין שיל האט מען אמאל געפרעגט פארוואס עס איז געבויעט אין די גאס האט ער געזאגט ווייל ביידע פארקויפט מען לאקשן דער רבי איז א גנב געווען א גנב ווי ער האט יעדן געגנבעט און ער האט געבויעט א שול ער האט פארקויפט לאקשן און אסם האט אויך פארקויפט לאקשן דער רבי האט געהייסן דער קאלעווער רבי עטץ האטס אלע געהערט פון דעם קאלעווער רבי איז לאמיר יעצט צוריק קומען דערצו אונז נישט ווערן סיידטרעקט און איך האב געזאגט פאר דעם מיילעכן און איך האב געשריבן א בריוו אויכעט דיין טאטע איז א גנב דו לאכסט דיך אויס ווארט וואס ס'גייט געשעהן פארלאז דיך נישט אויף קיין ניסים דיין טאטע האט קיין נס נישט באוויזן דיין טאטע איז געווען א וועלטס גנב קען זיין ער האט יא אמאל באוויזן א נס עס קען געשעהן ביי יעדן אבער ער איז געווען א גנב און איך זאג דיר אז דו וועסט ליידן פאר דעם. ווייל איך האב א טעיפ ווי דיין טאטע זאגט מיר כ'ווען נישט געקומען איך וויל דארף פארן מיט אים נאך יוראפ זאגט מיר דיין טאטע מיין זון מיילעך ווייסט פון אלעם וועסט רעדן מיט מיילעך אין יעדע זאך א גנב געווען און נאכדעם די לעצטע פאר יאר בכלל זאג איך אים רבי ווען וועלן מיר זיך אפרעכענען ביסט דאך מיר שולדיג אזוי פיל געלט זאגט ער איך קען נישט יעצט ווייל יעצט בוי איך פאר מיין איידעם אין מאנסי ער בויעט זיך א א שול א א שטעטל א טאהשער שטעטל זאג איך רבי וואס איז דאס מיר א חילוק ווער ס'בויעט וואס ער בויעט דו ביסט א אמ ה ווי דארפסט מיר באצאלן פאר די געסט עם יא יא דאס איז טאשער רבי דאס איז דער געוועזענער און דער היינטיגער. יעצט צוריק צו אונזער ענין מ'גייט יעצט יעדער מאכן מירון פאר זיך און יעדער זאל וואטשן ווי די קינדער גייען ווייל אז מ'קען נישט גיין מ'וואלט געגעווען דארט מ'הערט ס'גייען פערציג ס'איז דרייסיג פערציג טויזענט מענטשן אין בית שמש בית שמש הייסט א טוילעט ס'דא א שטאט ביי אידן ס'הייסט בית שמש דאס איז א טוילעט? א פאבליק טוילעט? איך אליין האב פון דארט איינגעזעצט צען מענטשן, א פאבליק טוילעט איז עס! בקיצור, דארף וואטשן ווי די קינדער גייען, ווי זיי זאגן אז זיי האבן געפירט די הדלקה, יעדע זאך וואטשן, לאז נישט קינדער אויף הפקר, לאז נישט קינדער אליינס, לאז זיי נישט זיין קיין בעל הבתים אויף דיר, וויאזוילאנג דו קענסט, ווען דו קענסט שוין נישט, איז נישט ער זאל זאגן אויף דיר קדיש, נאר דו זאלסט זאגן אויף אים קדיש, פארדעם איז די געים איז אווער. און מען דארף זיך אונטערנעמען, אין זכות פון רבי שמעון בן יוחאי גיי איך אנהייבן אפציען מיינע קינדערלעך ערליך, כ'וועל נישט לאזן מען זאל זיי מטמא זיין, כ'וועל נישט לאזן די אלע זאכן וואס איז פארגעגאנגען ביז יעצט, מען האט יעצט אין ארץ ישראל געשריבן אין צייטונג אז ס'איז דא הונדערט און זעכציג פעדעפילים בכירים, אזוי ס'הייסט בכירים, בכירים מיינט אויסגעוועלטע, זיי האבן שוין מכשיל געווען אין די. טויזענטער, יעצט הייבט מען ערשט אן צו קרעקן דאון, אזוי ווער ווייסט וויפיל מ'עט טרעפן, צו מען וועט צוטרעפן, ס'איז א בולשיט סטארי די גאנצע זאך, ווען איך האב געשריגן האט יעדער געזאגט אז איך בין משוגע, היינט שריי איך אז עטס זענטס אלע משוגע, עטס האטס געלאזט ענקערע קינדער מיט די אייניקלעך גיין אין א מקווה, ווי קומט א קינד זאל גיין אין א מקווה, וואט די העל איז הי דואינג דער, זיין מחילה איז א מאגנעט ס'ציט צו פיפיקלעך פון אנדערע, גרויסע, בחורים, און עלטערע מענטשן, יעצט שטעלטס ענק פאר, דיין מאן גייט אין פרייטאג יא, ער זייפט זיך, ער נעמט מיט הער דרייער, מיט הער שעמפו, מיט די אלע זאכן נעמט ער מיט, און נאכדעם ווען ער גייט אריין אין מקווה טרעפט ער א בחור'ל וואס האט נישט געהעריג אפגעווישט די מחילה, ווייל פארשטייסט קינדערלעך קענען זיך נישט געהעריג אפווישן, און ער שטופט זיין פיפיק אריין אין יענעמ'ס מחילה, זיין פיפיק ווערט אנגעשטעקט מיט שמוץ, און די שמוץ דאס איז גדולים, דאס איז די גרעסטע דזשערם אינפעקשאן וואס איז דא, דאס איז א פערטילייזער, מען לייגט עס אריין. אן אין דער ערד און אלעס הייבט אן צו שפראצן און מיט אים גייסטו וואוינען ביינאכט? דו כאפסט וואס דא טוט זיך, דו דארפסט דיך עקלען איים טרייאינג טו טיטש יו רייט פראם ראנג ווייל איך האב צענדליגע מענטשן וואס זיי קאלן מיך אפ, כ'האב באקומען עידס, כ'האב געוואוינט מיט א שיקסע, וואס טוט מען? זאג איך ס'איז דא איין רבי, דער מונקאטשער רבי אין בארא פארק דער ימח שמו וזכרוניק זאגט אז צו אים קען מען קומען א פערטל צו צוועלף ווייל צוועלף אזייגער טוישט ער די מקווה.

האטליינס, און כ'האב איבעראל מודיע געווען די אלע וואס פירן מקוואות אז זיי זאלן זייער שטארק וואטשן אויף די מקוואות, ווייל ווען ס'געשעהט אן ערדציטערניש איז די ערשטע זאך וואס איז אין דזשעפעדי איז איז די מקווה, מ'האט מיך גערופן אויף עטליכע מקוואות, כ'האב פארראכטן ברוך השם פיר, איך האלט ביי די פיפטע מקווה, נישט דא, אאוט אוו טאון, דארט אין ענטער וואו ס'איז געווען די ערדציטערניש, כ'האב ארויפגעלייגט אפאר וואכן צוריק אז יעדער זאל זיך בודק זיין אין מקווה, האט מיך אפגעקאלט איינער, ס'איז עד מפי עד, איך בין נישט, כ'האב עס נישט געהערט פון יענעם, איינס אז אין מאנרא איז דא די קאמיטעי וואס זענען בודק די מקוואות, זיי האבן עס געהערט און זיי האבן בודק געווען און זיי האבן געטראפן גאנץ אסאך מקוואות וואס האבן געהאט א פראבלעם. יעצט שטעלט זיך אפאר פראגעס, פארוואס אין מאנרא מער ווי ערגעץ אנדערש? ווייל ס'איז געווען אזעלכע מענטשען וואס האבן איינגערעדט דעם רעבן אז אייזן בעטאן האט א פראבלעם. דער רבי האט געהאלטן אז נישט. ער האט געשריבן א תשובה אז ס'איז נישט קיין שום פראבלעם. און זיי האבן אים אזוי געוואלט איינרעדן און ממילא האבן זיי אנגעהויבן צו מאכן אן אייזן בעטאן און אפילו ווען די מאכסט עס מיט אייזן בעטאן האבן זיי נאך געמאכט. אונטן איין בערל און אויבן איז אלץ שטיסל, דו טארסט עס נישט טון, דו טשעפעסט אידישע טעכטער. איך האב אסאך פאטענטן געמאכט פאר די וואס זיי ווילן נישט מאכן מיט אייזן-בעטאן, אבער איך גיי נישט יעצט אריין דערין, די עיקר וואס ס'איז איז, די משנה זאגט אז טאמער ס'איז קבעו ולא בנה אדער בנה ולא קבעו איז פסול, טמא, טאמער ס'איז קבעו בנה טהור מיט קליפ, איך טוה עס קודם אריינשטעקן גוט אין דרערד וואס איז קבעו, מיט צעמענט און מיט אזוי ווי די רמב"ם זאגט אז ס'מוז זיין דווקא ב. קרקע, און נאכדעם לייג איך אריין דאס אין דרערד, און פון דארטן טשעפ איך צו דעם גאנצן געביידע פון די אייזענעס שתי וערב, ארום און ארום, אזוי ווי ס'פארלאנגט זיך, אדער יעדע זיבן אכט אינטשעס, אדער יעדע צוועלף אינטשעס, וויפיל ס'פארלאנגט זיך לויטן ענדזשעניר, ס'ווענדט זיך וויאזוי די ערד איז. איינער זאל מיר זאגן אז דאס איז נישט כשר? ס'איז א מקווה אזוי איז עס אויך הונדערט פראצענט כשר אז דו מאכסט עס מיט די ריבארס אזוי ווי איך זאג דיר יעצט נאר וואס איך גיי נישט משנה זיין פון סדרי בראשית וואס די חכמים האבן מתיר געווען זיי מתיר געווען און זיי האבן נישט מתיר געווען זיי נישט מתיר געווען סאו די אלע וואס האבן געמאכט די פרומע מקווה'ס זיי האבן געהאט יעצט פראבלעמען און נאך א מזל אז ס'איז דא א מענטש וואס האט א האטליין וואס ער לערנט זיי ווען נישט וואלטן זיי נישט געהאט קיין כשר'ע מקווה ביז משיח קעיר. כ'האב גענומען ביי איינע פון די מקווה'ס א גרויסן סעמענט ענדזשעניר, כ'האב אים געזאגט, זאג מיר צו דאס איז געקומען פאר דעם וואס די ערד האט געציטערט צו נאך דעם? האט ער געהייסן זיך נאכפילן, האט עס געווארט א טאג צוויי און נאכדעם זאגט ער איטס וועי וועי וועי ביפאר די ערד ציטערניש, איט לוקס לייק איטס טווענטי יערס אלרעדי לייק דיס. רבותי איך וויל ענק בעטן, הערטס אויף מיט די חומרות, אויף דעם זאגט די גמרא, מתוך חומר שהחמרת עליו בתחילתו הקלת בסופו מ'דארף בודק זיין אלע מקוואות מ'דארף עס אנפילן ביז א געוויסע מאס העכער ווי די גובה המים און אדער פונקטליך ביז צו די נקב השקה אויב די ווילסט עס נישט אויסמישן מיט די אנדערע וואסערן און די לאזט עס שטיין אזוי פֿיר און צוואַנציק שעה און דעמאלטס לייגסטו אריין א גלעזל א פלעסטיק גלעזל וואס נעמסט ארויס וואסער פון די מקווה לייגסט אריין לעבן די מקווה אז טאמער איז די עוועפארעישן די סיבה פארוואס ס'פארלירט וועט דאס גלעזל אויך אזוי פיל פארלירן ווייל ס'איז נישט קיין חילוק איף די קאוז איז עוועפארעישן. חילוק ווי גרויס די וואסער איז, ס'וועט פארלירן די זעלבע. און נאכדעם אז מ'באדארף איז דא געוויסע פאקסיס, נישט אייביג העלפט עס, צוויי מקוואות האב איך געמוזט איבערבויען דעם גאנצן ברענד ניו. דער אינדזשעניר האט אויך געזאגט אז דאס איז שוין אלטע מקוואות, דאס איז נישט פון היינט, איינס איז פֿערציק יאר אלט, איינס איז פֿינף און דרײַסיק יאר אלט, כ'וויל אייך זאגן אן עוורידזש מקווה דויערט פֿופֿצן יאר, פֿופֿצן איז די מעקסימום. ווען דו הייבסט שוין אן צו שמירן פאקסיס און ס'רינט נישט, זאלסטו וויסן ס'רינט יא, דו זעסט עס נאר נישט, ס'איז נישט גענוג זוחל אז דו זאלסט עס זען. אבער דו ביסט אויף צרות. ווען איך בוי א מקווה בוי איך אזוי אז טאמער דארף מען נאך צען פיפצען יאר אריינקומען מיט א בולדאזער עס ארויסשלעפן זאל מען עס קענען טון סאו מען שטערט גארנישט פון די אלע אנדערע זאכן און דאס איז זייער וויכטיג איך האלט יעצט ביי די פערטע מקווה האלט איך יעצט צום ענדיגן צו פארעכטן און נאכדעם האב איך נאך א מקווה נאכדעם וועט מען זען טאמער וועלן זיך נאך חברה דערמאנען וועט מען נעמען נאך אפאר מקווה'ס אבער דער ערד ציטערניש איז א מורא'דיגע בראך עס איז שוין געווען אפאר מאל ערד ציטערנישן איך האב אלץ אזהרות געגעבן און געזאגט די אלע מענטשן האבן ארויסגעשיקט איינמאל

געבעטן מיר מוז אים ארויסווארפן, ס'האט נישט געהאלפן, נאכדעם כ'האב זיך געזאגט איך נעם א לויער און איך סו ענק, דעמאלטס כ'האב געזען אין חומש איז דא אזא פסוק, דער אייבערשטער זאגט פאר אברהם אבינו ושא עיניך ימה וקדמה צפונה ונגבה, נו דו סו און דאס העלפט, איז מען פון אים ברוך השם פטור געווארן פון דעם שייגעץ טומאה, ער האט געזאגט אמאל פאר איינעם אז עס איז דא איין מיידל ס'האט זיך ליב אנצוכאפן אין די פראנט און איינע אין די בעק, איז דאך אזא חאזעריי, אין סאטמאר האט אריינגעלייגט א ווידיא ווייל איך האב זיך געזאגט מען זאגט אויף מורא'דיגע מיאוס'ע זאכן. און זיי האבן אים ארויסגעווארפן, געקומען אן אנדערע ישיבה זיי האבן אים אנגענומען, איר זענטס משוגענע חברה, איר זענטס נישט פאראנטווארטליך פאר אונזערע קינדער, איך טראסט ענק נישט, דאס איז זייער א וויכטיגע פונקט, איינער הייסט ישראל מינץ און דער אנדערער איז אברהם זארגער, איך האב אים געזען זיצן אין ווען מיט אלע מיידלעך, פיר פון די מיידלעך פארנט און ער איז געזעסן ביי זיין דרייווערס סיעט, האט ער געווארט אז די מיידלעך זאלן אראפקומען פון די סקול און ער האט זיך עפעס געוויזן, איך האב אריינגעקלאפט ווייל איך האב דאך געוואוסט ער איז א חיה האט ער עס באהאלטן און ס'איז גארנישט געווען, איך וויל נישט גיין ווי מען זאגט בודק זיין וואס דארט איז געווען, ווי זאל דער ווינער שייגעץ טוהן דער טומאה'ניק דער הונט דער כלב רע ווארום זאל מען זיינע קינדער מטמא זיין, כ'מיין א ווינער רופן זיי כהן אויך, ס'איז נישט קיין חילוק א ישראל און א כהן די זעלבע זאך אויב די מיידל איז א זונה טאר מען זי נישט טאר מען נישט חתונה האבן צו איר, סאו רבותי איך וויל ענק זאגן הערטס אויס פון דעם איז דאס זאלטס עטס וויסן עט די ענד וועט מען ענק כאפן ענד יו וויל פעי א העפ.

ווען ער ארויסקומט אויף די האטליין מיט די אלע אנדערע זאכן, יעצט איינער פון זיין קרוב משפחה האט זיך איבערגעדראגט, עפעס פער צופאל, נישט וועלנדיג, און ער האט זיך שוין געקושט די וועלט גוד ביי, זאגט ער איך וויל אייך איבערבעטן, איך האב אייך מבזה געווען, איך האב אנגעטון אסאך שטיקלעך פאר אייך, זאג איך רבי איד, איר קענט מיך נישט איבערבעטן ווייל איר האט מיט מיר נישט געפירט קיין מלחמה, ס'איז נישט איך האב געעפנט א פיש מארקעט אדער א פלייש סטאר און איר האט מיט מיר געפירט א מלחמה, איר האט געפירט א מלחמה. קעגן די אלע וואס האבן זיך אנגענומען פאר די קינדער וואס מען האט מאלעסטעד. יעצט גייטס אין דר'ערד און גייטס איבערבעטן אלע קינדער אויב איר קענט, איר קענט אפילו נישט, יעצט קומט איר אריין און וויל מיך איבערבעטן, די זעלבע איז געווען דא, איך האב געדאווענט אין סאטמאר, איך האב קיינעם נישט געבאדערט, איז איז דא איינער דער שטערן, יצחק לבנה שטערן, דעם שייגעץ איז בייגעפאלן אז איך טאר נישט דאווענען אין סאקמער קאקמער, וויל איך עפעס פרעגן, דער רבי האט געמעגט נעמען געלט פון מיין טאטן ווען ער האט געבויעט נעפ מענשין און ווען ער האט געבויעט די מקווה, נאר איך טאר נישט דארט אבער נו, פארוואס? ווייל אזוי האסטו מחליט געווען, און האסט מיטגענומען צוויי חסר דעה'ס, איינער איז געווען אויכעט א שטערן, ענזל שטערן, שבתי קאהן'ס איידעם, און דער אנדערער איז נעבעך דער טאטע איז א משוגענער געווען, ער האט געהאט א מענטש האט אים געוואטשט יעדן טאג, נישט ער זאל קענען דאווענען זיבן מאל שחרית אויך, און דער שייגעץ איז צו מיר צוגעקומען מיט א שירעם אז ער גייט מיך ארויסווארפן, און ער עט מיך שטעכן מיט א שפיז טאמער איך גיי נישט ארויס, פון סאטמארע בית מדרש אין קלייבער, האב איך אים געזאגט איך וועל דיר זאגן דער אמת. איך האב נישט קיין כבוד דא צו דאווענען, סאיז די ארגסטע בית מדרש פון אלע סאטמארע, די ארגסטע מקווה פון אלע סאטמארע, דארטן האבן אלע חזירים געאפערעיט, איך גיי גערן ארויס, איך האב דיך אין דער ערד, מיטן רעבן אינאיינעם, ביי מיר איז ער נישט געווען קיין גרויסער היראו, ער האט געהאט אפאר שקצים וואס האבן זיך געשלאגן פאר אים, שוין, און איך בין אוועק, איך ברויך זיי נישט האבן, איז דאס וויל איך זאגן פאר סאטמאר, עטס רעדטס ענק איין אז דער רבי האט געמאכט דעם אייבערשטן, דער רבי איז געווען א לוזער, ער האט פארקויפט ליגנט און שקר מיט בלאף. מענטש גאנץ אסאך פון זיי און במילא האט דער רבי געזאגט מען האט געמאכט א מדינה האט מען געמאכט א משיח און משיח קען דאך נישט קומען טאמער ס'איז דא א מדינה האט דער אייבישטער געמאכט אז די משיח זאל געהארגעט ווערן ס'נישט דא קיין משיח און די מדינה איז געבליבן כ'וויל אייך עפעס פרעגן דאס האט אונז דער אייבישטער געגעבן נאך פינעף טויזענט צו פיר א האלב טויזענט יאר אין גלות א משיח וואס מדינת ישראל זאל אים קענען אונטערברענגען טינק טווייס וויל ענק נאך זאגן נאכאמאל דאונט בעליוו עוועריטינג וואס מען רעדט אריין.

קיינער זאל חלילה נישט פוגע זיין די קינדער, זאל ער וויסן ער טאר נישט זאגן די תיקון לליל שביעית, ער זאל גיין שלאפן מיט זיינע קינדערלעך און זיי האלטן ביזי, און ער זאל אבאכט געבן אז ס'זאל נישט געשען קיין מעשה זנות, און נאכדעם וועט ער זיין יהי רצון פארן אייבערשטן כאילו אז ער האט אלעס געזאגט. רבותי לאטס ענק נישט פאפן, פאלגטס מיר, איך קען די זאכן זייער גוט. מ'קען קיינעם נישט טראסטן, ס'דא יעצט אין די צייטונג אז א פאליס האט אריין גענומען איינעם אין א קאר, און אן אנדער פאליס איז דורך געפארן און געזען ווי איינער איז געפארקט דארטן נישט ווי עס דארף צו זיין, האט ער אריין געקוקט, האט ער געזען ווי די פאליסמען איז נעבעך געווען נאקעט אויסגעטון, און ער האט געמאכט משכב זכר מיט דעם יונגל, וואס דאס הייסט משכב זכר וויל איך יעדן מסביר זיין, מען דארף וויסן ס'א שאד מ'האט נישט געלערט אלע יארן די קינדער, דו האסט א פופיק און יענער האט א מחילה, יעצט ווען דו שטופסט אריין דיין.

א מעידזשער אפערעישאן? איך האב געזאגט, דו קענסט נישט אזוי אנגיין, דו קענסט אזוי נישט חתונה האבן, דו מוזט דורכגיין אן אפערעישאן, מען מוז דיך זען אויסצוקלינען און ארויסנעמען וואטעווער וואס לעבט דער, און כולי האי ואולי, הלוואי זאל עס העלפן. וואס עס פארשטייט זיך איז, גדולים, איז די גרעסטע פערטילייזעישאן וואס איז דא. מען וויל פערטילייזן, נוצט מען גדולים, די אלטע היים האט נישט געהאט די אלע היינט אפאר פון די מאדערענע זאכן, געהאט גדולים, ווי געקומען אין פעלד גדולים, דער קי האט זיך אויסגעמאכט, די בהמות האבן זיך אויסגעמאכט, די מענטשן האבן זיך אויסגעמאכט, מ'האט געמאכט קטנים אין פעלד, דאס איז די שטערקסטע זאך, דאס איז מורא'דיג, איז טאמער גייט עס ארויף אויף אן אפענעם לייב, קען מען פון דעם ווערן חלילה אינפעקטעד, און מען קען ווערן אינפעקטעד פאר לייף, און קען עס, מען קען צוקומען צו אזא מצב אז מען זאל שטארבן אויך פון די אינפעקשאן, וועגן דעם זאלט איר זייער זייער שטארק וואטשן, מען גייט אין א מקווה, מען נעמט יענעמ'ס זייף, מען בארגט עס, צו מען נעמט נאר אביסל דערפון, דאס איז א חזיריי.

ס'דאך דא ליידער אסאך קינדער ביי אונז וואס זענען נישט אינגאנצן מענטלי עקוויפט און זענען זיי המספיק, אנדערע האבן אזעלכע פלעצער ווי זיי וואוינען, זייער פיין, פראבלעם הייבט זיך אבער אן אז אזוי ווי מ'לאזט זיי ארויס אויף יום טוב, ווייל ס'דא משפחות וואס זיי טוען א טובה און זיי נעמען אריין קינדער אויף יום טוב וואס דאס איז א קריים וואס די וועלט האט דאס נישט געהערט ביקאוז יו אר נאט עיבל טו הענדל דיס טשילדרען, ס'איז די ביגעסט קריים דעט דער איז און מ'נעמט זיי אהיים. און נאכדעם געשעהט, איך וויל נישט זאגן ס'געשעהט באריכות, אדער קריכט ער אריין צו דיינס א טאכטער אין בעט, אדער קריכט איין בחור אריין צום צווייטן בעט, ס'דאך פרעמדע מענטשן, אויבן זענען די בעדרומס, קיינער הערט נישט אונטן גארנישט, און אזוי הייבט זיך עס אן. וויל איך זאגן, עטס ווייסט איך בין אין דעם אזויפיל יארן שוין, און געווענטליך האב איך ליב צו וויסן וואס און פארוואס ביסטו דורכגעפאלן, אבער פון דעם לערנען זיך זיך אנדערע. זאלט איר וויסן רבותי, ביז יעצט ניינציג פראצענט זענען אלע דורכגעפאלן אין א מקווה, ער גייט אין מקווה, דער רבי זאגט אין חדר יעדער מוז גיין אין מקווה, מען מוז גיין, ס'איז א גזירת הכתוב אז מען מוז גיין, ס'הייבט זיך נישט אן, פאר מענער איז נישט דא קיין מקווה, ס'איז שקר, א גוטער שאוער איז פונקט אזוי כשר, טאמער ביסט א בעל קרי, נאר גארנישט, מען מוז גיין. אז ס'איז אזא זאך וואס איז ענדזשויעבל אויך, מ'גייט און מ'קוקט ווי מ'טאר נישט און מ'טאטשט וואס מ'טאר נישט, דעטס איט, אבער מוזן מוז מען נישט, דאס ווארט מען מוז גיין זאלט עטס קיינמאל נישט זאגן ווייל מ'מוז נישט גיין, יעצט שטייט חייב אדם לטהר עצמו ברגל, א שאוער איז אויך גוט, נאר וואס מוז גיין אין מקווה איז מאך דיר א חשבון, נאכדעם וואס דו ביסט ארויס אין מקווה, ביסט דורכגעגאנגען די גאנצע פראצעדור פון די מקווה, שוין אויס. און אלעס איז פערטיג ברוך השם, און דו האסט געקוקט אויף וואס מ'טאר נישט און ס'בלייבט דיר אריינגעקריצט אין דיין קאפ, איז איז וויל איך פרעגן, מאך דיר א חשבון, האסטו פארדינט מער צו דו האסט פארלוירן מער? פיגער איט אוט יור סעלף, האסטו אינוועסטעד טויזענט דאלער, האסט פארדינט צו דו האסט פארלוירן דאס גאנצע? ענד דעטס וואט יו שוד אלוועיס רימעמבער. ווילאנג די מקווה'ס זענען נישט אויסגעהאלטן בתכלית הצניעות, און אויסער דעם וואס מ'קען נאך טאטשן איינער דעם אנדערן, איז די מקווה א מקום טומאה און א מקום בזיון, מ'טאר נישט גיין דארט.

זאג מיר קענען אזוי לעבן? נישט קענען אזוי לעבן. סאו וויל איך ענק בעטן זייער שיין, זאלסט נישט לאזן דיינע קינדער גיין אין מקווה. איך האלט אז דער מענטש אליינס טאר אויך נישט גיין אין מקווה, ווייל ער קוקט אויך ווי מען טאר נישט. און אז ער קוקט ווי מען טאר נישט, קלינגט עס אים אן אין קאפ, און עס איז זייער נישט גוט. איז במילא זאל אויפהערן דער ביזנעס, גיין אין מקווה, נעם א גוטן שאוער אינדערהיים, ענד דעטס איט. נאר וואס? איך קען דאך נישט איבערדרייען סדרי בראשית אין איין טאג. איז וויל איך ענק זאגן, אויף דעם ווי מ'האט נאך א השקפה. שפור, און ער איז נאך נישט קיין אזא סלאנע, און ער ענטפערט נישט, דער רבי האט געהייסן מ'זאל גיין אין מקווה, די חברה זאלט אייך זען יעצט צו ראטעווען, איר זאלט זיי ראטעווען פאר ס'וועט זיין צו שפעט. נאכדעם איז אזוי, יעדער דארף גיין, אזוי ווי ער האט געברענגט אין די קבלה ספרים, אז מ'זאל גיין פאר עלות השחר אין מקווה. שוין, מ'איז מסכים, גייטס פאר עלות, נאך עלות, ווען דו ווילסט זאלסטו גיין, נאר איין זאך, כ'וויל ענק פרעגן, ס'שטייט. ורדפו מכם חמשה מ. מאה ומאה מכם רבבה ירדפו. פרעגט רש"י וכי כך הוא החשבון, לאמיר עס צו צעלייגן, סאטמאר יעדער גייט דאך אין מקווה, יא? איך וויל דאך פארשטיין ווען ווערט די מקווה גענוג גרויס אז ס'זאל אריינעמען יעדער דריי מאל? אין די האלבע שעה פארן עלות גייט דאך יעדער, און דאס מעג מען צולאזן? אזא חאזעריי מעג מען צולאזן אפילו? מ'טאר עס נישט צולאזן, מ'דארף זאגן די קינדער מ'טאר נישט גיין אין א געשטאפטע מקווה, מ'טאר נישט, ווייל ס'קומט א חזיר מיט א. געשליפענעם ערוה און שטופט אים אריין אין די מחילה, דאס איז כריתות, דאס איז די גרעסטע עבירה אין די תורה, משכב זכר איז סקילה, טאמער איז דא עדים מיט התראה היינט איז דאס נישט שייך ווייל ס'נישט דא קיין עדים מיט התראה, אבער כריתות בלייבט עס, איז ממילא זאל מען זייער וואטשן, מען זאל לערנען די קינדער רייט פראם ראנג, מען זאל נישט אביוזן דעם מקווה, ביקאויז אז וועסט עס אביוזן וועט עס זיין פאר דיר א צרה אויף אייביג. יעצט כ'וויל עס נאכאמאל קלאר מאכן. אז טאמער האסטו נישט ווער ס'זאל וואטשן דיינע קינדער, דו לאזט אים אזוי גיין אליינס אין שול, און דו שטעלסט דיר פאר אז ער זאגט דארטן תיקון ליל שבועות, וויל איך דיר זאגן אז דו ביסט זיך טועה, ס'איז שקר, ער זאגט נישט קיין תיקון ליל שבועות, און זאלסט זיצן מיט אים אין בית מדרש אדער אינדערהיים, ער דארף נישט זיין אין בית מדרש, און טריי צו פאלגן, ווייל לעצטנס באקום איך זייער אסאך. קאמפלימענטס, מענטשן זאגן וויאזוי האט איר דאס אזוי אויסגעלערנט, מען האט דאך אונז קיינמאל נישט געלערנט די אלע זאכן, וויאזוי האו דיד יו פיגער איט אוט? סאו ווייל זיי פלעגן קומען צו מיר אין בית מדרש און זיך אויסוויינען, דער האט אים דאס געטון, דער האט אים יענץ גוט געטון, ס'איז דאך אזא מין רשעות דא פארגעגאנגען אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. יעצט, איך וויל אויכעט רעדן, איינע פון די גרעסטע פראבלעמען פון אלע ימים טובים און שבתים, אז דער עולם קאנטראלט נישט דאס געשאסקעכץ,

הרה מנדה, און ער איז אזוי צוגעפאלן צו מיר אז כ'האב נישט געקענט גארנישט טון, און דאס איז א מורא'דיגע חורבן, עטס ווייסט אז מען קען איינזעצן א מאן אז ער רעיפט די פרוי, אויב זי האלט נישט דערביי און האט עס געטון באונס קען מען אים איינזעצן, אויסער דעם וואס דאס איז נישט קיין חשוב'ע קינדער, דער אייבערשטער זאגט וברותי מכם מ'גייט עס ארויסנעמען פון כלל ישראל, מען ברויך עס נישט, וויל איך דעם עולם זאגן עס קומט יעצט א יום טוב יעדער האט זיך ליב אהערצושטעלן פֿיר הונדערט דאלערדיגע. אן זיבן הונדערט דאלערדיגע ליקער, הערטס אויף מיט די מעשות רבותי, ווייל אויב מען געוויינט זיך צו איז כל באיה לא ישובון, זייער סאך שמחות האבן די פרויען אויך זיך גענומען צו טרינקען, און ס'איז זייער נישט גוט, ס'זעט נישט אויס גוט, און ס'ברענגט נישט קיין גוטס. איך לייג דא ארויף, די גוים זענען שוין אויך פארלוירן, זיי ווייסן נישט וואס מען קען טון אפצושטעלן די מכה, די מגיפה פון. פאונס פאר טינעידזשערס, זיי ווילן עס בענען פון סקולס, ס'וועט זיי קיין סאך נישט העלפן ווייל ס'איז דא לאנטש און ס'איז דא נאך סקול, מ'איז אויף צרות און פארטיג. רבותי איך וויל ענק זאגן פאר מ'הייבט אן יעדן אינדערפרי מודה אני זאל די רעבע זאגן רבותי. ווער ס'האט א סמארט פאון. זאל עס נעמען און אוועק טראגן פון די חדר און פון די סקול און פון די ישיבה, אונז וויל מיר עס נישט אז אונזערע קינדער זאלן דאס זען אפילו. תשלח חרונך יאכלמו כקש, ווארפט אוועק דעם סמארטפאון. עס איז משוגע, דאס איז א חינוך? דאס איז זמירות? איך וויל דעם עולם זאל כאפן וואס דא גייט פאר, די קינדער זענען אזוי קלוג, איך האב געטראפן א בחור זאגט ער מיר מען האט געמאכט א. עס איז דא די אסאך טעג די אנדערע סאו צו קוק זעהסט איך האב דא א געהעריגע כשר'ע פאון איך קען דיר ארויף לייגן וועלכע מיסע זאך דו ווילסט זיי קענען היינט דעם סיסטעם רבותי מען דארף רעדן דערפון נאר דאס רעדן וועט עס אפשטעלן ווען מען האט זיך אנגעהויבן צו מאכן משכב זכור אין אלע מקווה'ס האט מען נישט אפגעשניטן יעדן דעם פיפיק און מען האט נישט צוגעשטאפט יעדנ'ס מיידל די וועדזשיינע מיט אביסל סעמענט קיינער זאל נישט קענען אריינקריכן מען האט גערעדט האמנתי איך האב געגלייבט כי אדבר ווייל כ'האב גערעדט.

מאר דען טווענטי סיקס מיליאן רעפארטס וויטש איז מאר דען די האול רעסט אוו די אינדעסטרי קאמביינד סאו מיסטער זאקערבערג מיסטער זאקערבערג יור קאמפעני ענד עווערי סאושעל מידיע קאמפעני נידס טו דו מאטש מאר טו פראטעקט טשילדרען אלרייט מיסטער טשו אין די נעקסט קאפל אוו מינוטס גוט עטס הערן אז די גוים האלטן שוין ביים בענען די סמארט פאונס אין סקול, זיי זאגן אז ס'איז א קילער, ס'הארגעט אוועק די יוגנט.
איידיע פראם קוד העוו א לאט אוו פערענטס טאלקינג. שי אינטראדוסד א ביל בענינג יונג סטודענטס פראם

שוין, דער גוי כאפט זיך שוין אז דער איד איז קלוגער און עלטער פון אים. יא יא יא, וואס מ'האט ביי אונז געארבעט אזויפיל יארן איז פיינעלי פעיס אף, באט דער אמת איז, איך טענה די גאנצע צייט, אז דאס וואס זיי טוען, מען זאגט, זיי זאגן פאר דיין טאטן מיעסע ווערטער, און יאכלמו קאקא, איך געדענק זיינער א ראבינאוויטש האט געמאכט א גאנץ ניגון מיט א סעלפאון, די אלע זאכן פעלט נישט אויס, מען דארף נאר רעדן אין חדר, די מלמד זאל זיך נישט. שעמען, און טאמער שעמט ער זיך צו רעדן דערפון זאל מען נעמען א פראפעשענעל רעדנער אין יעדן חדר ס'זאל ארום גיין, דאס איז ענקער פראבלעם, עטס ווייסטס נישט וויאזוי מען טעקלט א פייט, איינער האט געזען א קאקערוטש אינדערהיים ער האט עס נישט געקענט כאפן האט ער גענומען א אטאם באמבע האט אויפגעפלאצט דאס גאנצע הויז נישט דא קיין הויז נישט דא קיין קאקערוטש נישט דא גארנישט עטס זענטס צודרייטע חברה יור ווארקינג בעקווארדס דעטס אלל. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, עטס האטס מסתם געהערט די שערוריה וואס איז פארגעגאנגען אין סקווער אז מען האט געטראפן. געהאלטן אז דער מענטש וואס ער איז געווען דער שבת גוי איז גאר געווען א איד, די מאמע איז געווען א איד, וויל איך אייך זאגן אז אזא פנים האט גאנץ סקווער, אן א סייעתא דשמיא אן גארנישט, ווייל דא רעדט זיך פון חמץ און פסח און פון אלע אנדערע זאכן וואס דא איז אלס פארגעגאנגען, און אזא פנים טראגן מיר עס, אזא הערשי ברייער, אלעס שייגעצדיג, וויל איך זאגן פארן עולם, מען דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן מען זאל האבן סייעתא דשמיא. יא, אין שיכון סקווער, דער לאנג יעריגער אזוי גערופענער שבת גוי, איז שטעלט זיך ארויס אלס א איד, אזוי ווי איר הערט, אונז האמיר אויפן טעלעפאן ר' דוד ברייער, א ברודער מיט ידידייני ר' הענדל, א גוטן ר' דוד וואס מאכט מען? א גוט יאר ברוך השם, וואס טוט זיך? ברוך השם, ווער ס'קען נישט ר' דוד ברייער, ער פון די הצלה, פון די ווילעדזש קלערק, ר' דוד פון וועמען רעד מיר, ווער איז דער געוועזענער שבת גוי, פון וועם איז דער מדובר? דא איז א עלטערע מענטש וואס האט געארבעט לאמיר נישט רופן גוי, א עלטערע מענטש וואס האט געארבעט אסאך יארן גאר געטריי, און ער האט ער איז מסתמא קרוב צו זיבעציג, און ער האט געארבעט אזוי ווי דריי יונגע גוים, און איז געווען די בעסטע וואס זיי האבן געהאט, מיטל נאכט איז געקומען געווען די עושה מלאכה און געצינדן פלאמען און געהאלפן אידן פויעניק שבת און אייניג יום טוב און סעקיוריטי, און ער האט געשמועסט מיט מענטשן, אמאל האט ער געזאגט אז ער האט געהאט א באבע, א זיידע, א באבע א איד. עס איז געווארן א קלא דלא פסיק און מען האט געמוזט מברר זיין, די דיין האט גערופן אז מען זאל זיך זעצן מיט אים, און פאר צוויי וואכן צוריק ערב שבת איז ער געקומען צום ארבעט פאר פרייטאג צונאכטס, האט מען זיך אוועק געזעצט מיט אים א האלבע שעה פארן זמן, און כ'האב אים געזאגט איך הער האסט געהאט עלטערן אידן וואס וואס איז די מעשה, זאגט ער יא איך געהאט א זיידע באבע געוואוינט אין א דארף לעבן אין אוקריינע, און די בולשוויקעס זענען אריינגעקומען, יא. לעבן קיעוו, א דארף לעבן קיעוו, אין אוקריינע. און די בולשוויקעס זענען אריינגעקומען האבן זיי אנגעפאנגען צו באראבעווען דארט אין די פעלד, זיין זיידע האט נישט געטראכט צוויי, א ריכטיגער אוקריינער איד האט ארויסגענומען די רעוואלווער און געהארגעט דעם די שונא ישראלים צוזאמען מיט זייער פערדן, ער האט געגראבן א גרויסע לאך און אלעס באגראבן הכל בכל מכל כול, אבער זיי האבן אנגעכאפט א פחד און זענען אנטלאפן פון דארטן, ער האט געזאגט די זיידע געהייסן רודינסקי, ס'דא א באקאנטע רב אין מאנסי רבי רודינסקי, זעלבע נאמען, כ'ווייס נישט משפחה, צי נישט אבער זעלבע נאמען. פרעג איך דאס וועלכע זייט, די טאטעס זייט, די מאמעס זייט, זאגט ער דאס איז פון מאמעס עלטערן, זאג איך ווייסט אז ביסט א איד? זאגט ער ניין איך בין א קאטאליק, זאג איך וואס דו האסט געטשוזט דאס איז אן עקסטערע שמועס, אבער לויט הלכה לויט די דזשואיש לאו, די דאס איז אנגעשריבן אין הלכה, ביסטו א איד. פון וואס דו מוזט פארשטיין אז עס קען נישט זיין היפאקריטיקעל צו זיך אליינס אז מ'דינגט דיך צו טוהן ארבעט וואס א איד טאר נישט טוהן ווען לויט די הלכה ביסטו א איד אליינס ביסט א ברודער פון אונז אונז קען מיר דאס נישט טוהן ביסט גוט און מ'וועט דיך האלטן מ'וועט דיך געבן ארבעט דורכ'ן וואך אבער מ'וועט דיך צאלן יעצט אויף פיר וואכן קום נישט

כ'האב נישט געפרעגט די חלק, כ'האב נאך נישט געפרעגט די חלק, אבער ער האט זיך אלץ פארקויפט אלס קאטאליק און אפילו נאך מער געזאגט מיין מאמע איז דאך געווען א קאטאליק, דאס איז איר טשויס געווען, אבער אונז זעמיר אידיש, אונז זעמיר אידן אונז גיימיר לויטן הלכה, אין הלכה ביסטו א איד, און ער האט זיך אלץ פארקויפט פאר קאטאליק, מען דארף טראכטן ווי ער האט זיך פארשמועסט מיט חברה, ווער ווייסט מיט וועם ער האט זיך פארשמועסט געווארן אזא קול דערפון, דער באשעפער געפירט אז מען זאל נישט, מען זאל קענען אפשטעלן די מכשול.
איז אויך געווארן א קול בכלל דערפון?
מיר האבן שוין גערעדט מיט אים, געשמועסט מיט אים, ער איז א שטארקער מענטש, ער איז א עכטע אוקריינער, יעצט ווייס איך שוין פארוואס, ער איז קומט פון אוקריינע, ער איז א שטארקער מענטש, אבער זייער א צוגעלאזענער, קען רעדן, אבער ווילאנג מ'פאלגט וואס ער הייסט, און קומט דאס מען האט זיך צושמועסט מיט אים, איך ווייס נישט פונקטליך, איך האב נישט באקומען וויאזוי עס איז געקומען, אזויווי עס איז געווען א קלא דלא פסיק, מען געבט פון דא פון דארטן.
וואס איז די היסטארי פון אים? איך הער אז אפשר א ריטייערט פאליסמאן גאר?
יא יא געארבעט אין די NYPD אסאך יארן, דאס געבט אויך א גרויסע חלק פון זיין עקספיריענס, און נאך היינט איז ער אינוואלווד דארט אין געוויסע מין אפערעישאנס, אבער ער איז נישט ארבעט שוין נישט מער דארט, ער ארבעט דורכן וואך ארבעט ער איז א סעקיוריטי גארד אין א לאקעל חדר עטליכע טעג א וואך.
אהא. משלים צו זיין די יארן וואס ער איז נישט געגאנגען אין חדר אלס איד. און אויב האט ער עפעס מקבל געווען פון דארטן איז אויך ניחא.
כ'מיין אז אפשר איז געווען ביי רפואה אפילו א סעקיוריטי גארד א שטיק צייט.
מעגליך. ער האט געארבעט פאר א קאמפאני וואס אלע האבן גענוצט. היינט איז נוצט מען אים פריוואט אבער ס'איז זייער מעגליך ער האט געארבעט דארטן יא. אהא.
סאו ס'איז זייער אינטערעסאנט. סאו וויפיל יאר קען אים שוין די עולם אין שטעטל? כמעט שוין איבער פופצן יאר וואס ער ארבעט דא. פופצן יאר, און ער איז באקאנט אלס שבת ווען מען דארף רופט מען אים אמירה לעכו"ם. יא דא עטליכע חברה אבער ער איז פון די געשיקטע און ער איז פון די פארשטענדליכע יא. סאו וויאזוי ווייסט מען קלאר אז זיין מאמע איז טאקע געווען א איד? געווען א הודאת בעל דין, דאכט זיך מער בירורים דארף מען נישט מאכן, אבער זיין מאמע'ס מאמע איז געווען די. געווען די אמת'דיגע אידענע, זיין מאמע האט שוין זיך געטוישט געטוישט רחמנא לצלן. רחמנא לצלן. אהא. סאו ווי ס'זעהט אויס אז מ'קען אים צוריק ברענגען צו אידישקייט, צו זיין שורש, דעם תינוק שנשבה.
ווייס איך נישט, מ'דארף שוין אנפאנגען העלפען דעם, די מענטשען האבען עקספיריענס מיט דעם, כהיום יום האבען נאך נישט האבען נישט פרובירט מיט דעם, מ'האט אים גערופען מ'זאל קומען צו א שבת'דיגע סעודה, דער וואס נעמט קעיר פון די גוים, דער מענדל גרינבערג הייסט ער, האט אים געזאגט מ'זאל קומען צו אים פאר א סעודה, איז ער נישט געקומען איינמאל. אז מ'האט גערופן איז דאך שווער זיך נישט קומען צופיס. אבער און האט מ'געבן בשעת מ'האט זיך געענדיגט ענדיגן האט מען געגעבן א חלה מ'האט אים געגעבן ביסל מאכלי שבת. אה. אפשר טוט מען עס אנווארעמען. יא, זכות מאכלי שבת וועט אים זיכער צוריק ברענגען שוין דא א ממלא מקום ווערט דער נייע עכטע שבת גוי. יא דאס איז די ווען מ'זעט אז יענער איז נישט גענוג קלוג ווייסט מען אז עס איז באלאנגט פאר דעם דזשאב. דער איז געווען מער ווי א געווענליכער, דער האט מען געזען אז ער האט מער געלונגען. די חשד געהאט עפעס פאלש צו זיין. שכוח ר' דוד פארן מיטטיילן און שכוח פאר די ארבעט פון אייער ברודער ר' הענדל קען מען נאך א ברודער יעצט זאל מען הערן נאר גוטע בשורות הצלחה וברכה זוכה זיין ושבו בנים לגבולם. אמן בקרוב שכוח זייט געזונט. נאכמאל איך וואלט זאגן נאך א זאך און ס'איז דא נאך א וויכטיגע זאך ס'איז דא א מנהל פון מאנסי וואס ער זאגט זייער א שיינעם געדאנק און איך וויל עס שערן מיט יעדן ס'איז דא א שאלה מען זאל יענעם געבן א פראסק צו מען זאל מיט אים געבן מיט ליבשאפט זאגן זיי, זעסט דאך דער אייבערשטער האט אויך געטון אזוי, ער האט געכאפט א בארג, ער האט עס ארויף געווארפן אויף אונז, און עס איז געווען אין די הייעך אזוי ווי א קיפ, און ער האט געזאגט, העי, טאמער נעמט עטס נישט אן די תורה, זענט עטס אלע דארט באגראבן. נו, און לכאורה איז דאך דאס אפשר דער וועג, דארף מען דאך יא נעמען אז די מלמדים זאלן האקן שטיקער. תירוץ איז אבער זייער פשוט, דער אייבערשטער וואס האט געמאכט דעם הר כגיגית האט קודם אויסגעהיילט אלע קראנקע, ער האט קודם געמאכט אז יעדער מענטש זאל זיין א מענטש, אז ער איז געווען א מענטש האט ער אים געקענט זאגן איך וויל דיך יעצט אז דו זאלסט מקבל זיין די תורה ווען נישט צווינג איך דיך, אבער דער רבי אין חדר האט דאך גארנישט געטוען פאר דיר, ער איז א סאלערי זיצער, ער פרעסט אויף דאס געלט פון די ישיבה און ער קומט שפעט און ביי יעדע עצרת באמערקט מען א מלמד מאכט א שמחה זיבן טאג די גאנצע שבעת ימי משתה מוז ער מיטארבעטן, ער מוז לעבן מיטן קאפל און מיט די משפחה מיט אלעם, אונז זעמיר ביזנעסלייט אונז זעמיר ארבייטערס אונז האבן נישט געהאט אזא לוקסוס. די טאטעס וואס האבן חתונה געמאכט און געמוזט לויפן גראד פאנטשן א קלאק, דעמאלטס אז דער אייבישטער האט יעדן אויסגעהיילט און יעדער געהאט פון אלעם גוטן, אה, דעמאלטס איז די בעסטע זאך אז ס'איז כפה עליהם הר כגיגית מען מוז ווייזן א בייטש אויך, אבער דער רבי אין חדר האט אמאל געגעבן אונז א גוטע זאך, א רשע מרושע געווען, זענען מיר נערוועזע משוגענע גלות אידן זינט היטלער.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי. גרייט זיך יעצט צו די גרויסע דערהויבענע לעכטיגע יום טוב שבועות קבלת התורה מתן תורתינו, וויל איך ארויס ברענגען א געוויסע פערספעקטיוו ס'איז נוגע א גאנץ יאר, און ווי זאגט ר' משה בראווערמאן, איך דארף נישט קיין משלים איך האב גענוג אייגענע מעשיות צו דערציילן, א מעשה שהיה וואס איז לעצטנס געשעהן ווייניגער ווי דריי וואכן אלט. ס'רופט מיך אן א צובראכענע טאטע ער וויל רעדן צו מיר עמערדזשענסי ער וויל אריבער קומען צוזאמען מיט זיין ווייב עפעס איז געשעהן מיט זיין כיתה ח' יונגל. שוין מ'טרעפט זיך און דער טאטע הייבט אן צו וויינען ער זאגט מיר דער קינד האט מחליט געווען איין טאג אויפן צווייטן ער וויל נישט גיין אין חדר בשום פנים ואופן נישט וויפיל כ'האב מיך געטרייט צו בעטן ניין ער האט נישט ליב חדר, אמאל האט ער יא געזאגט די תוס' אמאל נישט געזאגט די תוס' למעשה איך גיי נישט אין חדר מארגן. שוין האט מען געמיינט ס'וועט אריבערגיין זיך איבערשלאפן זיך אויסשלאפן זיך אויסרוען דער יונגעל שטייט אויף צופרי און נישט מער און נישט ווייניגער ער זאגט פאר זיין טאטע מאמע איך גיי נישט אין חדר די מאמע האט געוואלט גיין מיט דיסיפלין די מאמע זאגט אים צדיק די גייסט אין חדר די מאמע האט אים געזאגט נאו מאנקי ביזנעס די מוזט גיין ער גייט ער טוט זיך אן ער גייט ארויס. און די מאמע געמיינט אז ער איז געגאנגען אין חדר, די מאמע קאלט אים אן צוויי, די קינד קאלט אן די מאמע צוויי טעג שפעטער, און די קינד זאגט פאר די מאמע, מאמי איך בין אין א בית מדרש דא אין מאנסי, און זאלסט וויסן איך בין נישט געגאנגען אין חדר, קענסט מיך צווינגען, קענסט מיך אנכאפן, קענסט מיך אריינלייגן, זאלסט וויסן אז איך גיי צוריק קומען. און זיי ווייסן נישט וויאזוי זאל מען זיך הענדלען מיט די קינד, האב איך געפרעגט די. טאטע מאמע לאמיך הערן וואס טראכטען ענק? די מאמע האט געזאגט אויבען אויף טראכט איך אז ס'איז נישט דא אזא זאך מ'דארף גיין מיט דיסיפלין און מ'דארף אים צווינגען צו גיין אין חדר האב איך געזאגט פאר די עלטערן א שטיקל געדאנק און כ'וויל יעדער פון דא זאל אריין טראכטען אין דעם יעדע איינער ווייסט אז די רבונו של עולם האט געצווינגען די אידן צו נעמען די תורה איך זאג אייביג מ'פרעגט א קינד א בחור אפילו א אינגערמאן אונז אלע וואס איז דאס יום טוב שבועות יעדע איינער טראכט גלייך פאזעטיוו ס'איז די מאוסט ביוטעפולסטע קאלערפולסטע געשמאקסטע יום טוב וואס איז דא אין די יאר ס'איז באמת א פאזעטיוו ווייב יעדע איינער טראכט גלייך פון די געשמאקע רעביצין'ס טשיז קעיק מיט די געשמאקן פלאר די פיינע געשמאקן דעלקעלעך די מילכיגס מיט די רעביצין'ס טשיז קעיק געשמאק למעשה יעדע איינער ווייסט. קבלת התורה איז געגאנגען געצווינגען דערהייט דער אייבערשטער האט אויפגעהויבן א בארג העכער די אידן ער האט געזאגט זענט עטס מקבל די תורה איז גוט ואם לאו שם תהא קבורתכם האלא יו גאטע טעיק איט יו קענט פלעי אראונד מיט די תורה די מוזט עס נעמען מיט א פעסטקייט סאו לכאורה פארוואס מאכט מען אזא גאנצע מצב פון די תורה בשעת ס'איז געווען אזא געצווינגענע זאך איצט חוץ דעם וואס די אייבערשטער האט עס געפאלישט אזוי שיין און אזוי באטאמט אזוי געשמאק. ק. די אייבערשטער האט געמאכט, אין די זעלבע צייט וואס אין די אייבערשטער האט יעדן דיבור ביי קבלת התורה, איז ארויסגעקומען קולות וברקים, מורא'דיגע יראה, דער מדרש זאגט די אידן זענען אפילו געשטארבן פון פחד, די אייבערשטער האט נישט געקענט צוענדיגן רעדן, ס'איז געמוזט זיין דורך א שלוח, אבער אין די זעלבע צייט שטייט אין מדרש אז יעדן דיבור וואס די אייבערשטער האט ארויסגעגעבן איז מיטגעקומען מיט דעם א ריח פון בשמים, די גאנצע בארג סיני איז געווען ארומגענומען מיט געשמאקע פלאוערס און בלומען, און אלעס איז צוגעגאנגען אויף א מורא'דיגע פאזיטיוו וועג. אפילו ס'איז געגאנגען מיט פארס. יעצט לאמיר אריינטראכטן א שטיקל נקודה. די רבונו של עולם פאר ער האט געצווינגען די אידן צו נעמען די תורה האט ער אויסגעהיילט אלע אידן. ס'איז נישט געווען איין איד אין כלל ישראל וואס האט געהאט סיי וואס פאר א מחלה. תירוצים פארוואס די אייבערשטער האט עס געטון, איינע פון די תירוצים איז די אייבערשטער האט ס'פאסט מיך נישט צו געבן די תורה פאר קראנקע מענטשן. די עיקר סיבה איז געווען. כדי ענק זאלטס קענען מקבל זיין די תורה, כדי איך זאל ענק קענען צווינגען צו מקבל זיין די תורה, מוזן ענק זיין וואן האנדערט פערסענט העלטי אין אלע עניינים, סיי פיזיקעל געזונט, און ס'שטייט אז וועם ס'האט געפעלט א הענט האט באקומען א הענט, באקומען פיס, און אויך עמאושענעל געזונט, די אייבערשטער האט געמאכט יעדער איינער צו זיין האנדערט פערסענט געזונט, און ווען מ'האט געזונטע אידישע קינדער, קען מען נאכדעם גיין זאגן פאר כלל ישראל נעמט עטס די תורה איז גוט ואם לאו שם תהא קבורתכם. ס'איז געווען א מעשה אין וויזשניץ אין בני ברק ס'איז געווען א יונגל וואס האט נישט געהאלטן ביים לערנען וויפיל מ'האט פרובירט אים צו שלאגן סטראשענען אויף אלע מיני וועגן ס'איז נישט געגאנגען מ'האט געטרייט צו גיין מיט פאזיטיוו מאכן ריווארדס פראגרעמס ס'איז נישט געגאנגען די ישועות משה פון וויזשניץ איז געווען דעמאלטס די ראש ישיבה און ער איז צוגעגאנגען צו די בחור'ל וואס מ'האט זיך געמוטשעט מיט אים. ער האט אים געהייסן איין ביינאכט ארויף קוקן אויבן אין הימל, ער האט אים געהייסן צייל מיך אפ וויסאך שטערנס דו זעהסט אין הימל, האט דער בחור געזאגט ער זעהט צוויי, האט דער ישועות משה געזאגט ס'איז דא זעקס, זאגט ער אים איך זעה נאר צוויי, געגאנגען דער ישועות משה פון וויזשניץ און האט ערלעדיגט גלעזער פאר דער יונגל, און פון דעמאלטס און ווייטער האבן זיך אלע פראבלעמען אויסגעהיילט, מען האט נישט געדארפט צווינגען דאס קינד צו לערנען, ער איז געווען א אויסגעהיילטע מענטש. ליכטיגע אידן! דער רבונו של עולם האט טאקע געצווינגען די אידן צו נעמען די תורה איין מאל זיי האבן געזאגט נעשה ונשמע ווייל ער האט געוואלט מען זאל זיך קאמיטן אבער ער האט אויסגעהיילט כלל ישראל יעדער איינער איז געווען עמאושענלי געזונט יעדער איינער איז געווען פיזיקעל געזונט פרעג איך די טאטע מאמע דו ווילסט צווינגען די קינד צו גיין אין חדר ווייל די תורה איז געגעבן געווארן מיט צווינגען יא? דיין קינד איז געזונט? דיין קינד איז עמאושענעל געזונט? דערצייל מיך אביסל וועגן די קינד. די מאמע האט אנגעהויבן צו וויינען, די מאמע האט מיך אנגעהויבן דערציילן זאכן וואס די האר פון קאפ קען זיך אויפשטעלן. בעיסיקלי זיי האבן געמופ'ט פון איין פרעמדע לאנד צו א צווייטע לאנד, זיי קומען אן דא אין אמעריקע אלס געסט, און די קינד איז דורכגעגאנגען א לאנגע צייט, מען האט אים געטשעפעט, ער האט גערעדט ארץ ישראל'דיג און די אמעריקאנער. האבן א רייש זיי האבן חוזק געמאכט פון אים יא חוזק געמאכט נישט חוזק געמאכט די מציאות איז געווען דער קינד האט זיך נישט געפילט וועלקאם דער קינד האט געהאלטן אין איין זאגן פאר טאטע מאמע איך פיל נישט קאמפארטעבל איך פיל נישט מען הערט מיך אויס איך פיל נישט ווי איך האב עכטע נאנטע חברים טאטע מאמע האבן נישט אויסגעהערט דאס קינד ריכטיג נישט וועלידעיט דאס קינד ריכטיג געהאלטן אין איין זאגן אז ס'גייט אריבערגיין ס'איז נישט דא אזא זאך ס'גייט אריבערגיין. פאר דו ביסט מחנך דיין קינד, פאר דו ווילסט ארויף פארסן א זאך אויף דיין קינד אפילו עס איז וואן הונדערט פערסענט רייט, נוץ נישט, מעניפעלעיט נישט, דיינע קינדער מיט די זאך אז מען דארף דיסציפלינען, אן דיסציפלין גייט נישט גארנישט, אן סטראקשער גייט נישט גארנישט, אונז ווייסן אלע אז א שטוב דארף זיין געסטראקשערט, אבער פארגעסט נישט די חלק, אונז דארפן אויסגעהיילטע קינדער, אונז דארפן געזונטע קינדער. טייערע לעכטיגע אידן, נאך איין זאך צו טראכטן, ביי קבלת התורה איז געווען יעדע איינער געהאט א מקום, די אייבערשטער האט צוגעשטעלט, חוץ וואס ער האט אויסגעהיילט די אידן האט די אייבערשטער צוגעשטעלט א פלאץ, יעדע איינער האט געפילט און יעדע איינער האט געוויסט ווי זיין פלאץ איז, און די אייבערשטער גיי נישט אריבער דיין פלאץ, ס'איז דא א זאך וואס הייסט ממקומך, טרעף דיך אויף דיין פלאץ, רוב פראבלעמען וואס אונז האבן פון אונזערע קינדער, איז ווען די קינדער פילן זיך נישט הונדערט פערסענט אויף זייער מקום, צי ס'איז דא ביי די מעשה וואס איך דערצייל וואס ס'איז געווען אויף א פלאץ וואס דאס קינד איז געקומען פון א צווייטע פלאץ און נאכנישט אריין אין זיין פלאץ, צי ס'איז געקומען ווייל דער קינד האט נישט געפילט קאמפארטעבל אויף זיין פלאץ ווי ער איז, שרייט ער איך וויל נישט גיין צו דער פלאץ וואס הייסט חדר. אבער אויב א קינד טרעפט זיך מיט זיך אליינס און אויב א טאטע מאמע פארשטייען אז. קינדער דארפן זיין הונדערט פערסענט העלטי אין אלע עניינים, וואס גייט געשען איז די קינד אליינס גייט שרייען וויל איך דען נישט גיין אין חדר, איך וויל אויספירן די מעשה, די קינד איז געווען אינדערהיים אפאר וואכן, געציילטע וואכן, ער איז נאך אלץ נישט אין חדר, מען האלט אינמיטן אויסקלינען די קינד, די קינד איז געגאנגען און געשריבן א בריוו צו זיינע עלטערן, יעדע אידיש קינד וואס גייט ליינען די בריוו, גייט לאזן טרערן, ס'האט אנגעהויבן ארויסצוקומען זייער אסאך פעין וואס די קינד האט געהאט במשך די לעצטע פאר יאר, די קינד גייט אם ירצה השם גיין אין חדר, אבער ווען אונז גיימער געדענקן אז פארסן א קינד און זאגן זענט עטץ מקבל די תורה איז גוט, ואם לאו שם תהא קבורתכם, און אפילו דו וועסט אויך צוגעבן טשיז קעיק מיט קאפוטשינאו, זאלסטו וויסן אויב דער קינד איז נישט הונדערט פערסענט געזונט און אויב אונז עלטערן מאכן נישט נאך די רבונו של עולם אויסהיילן אונזערע קינדער גייט עס נישט ארבעטן זאל די אייבערשטער העלפן לאמיר אנהייבן באקומען די כוחות פון די רבונו של עולם און אריינלייגן אין אונזערע קינדער א העלטי ווייב אריינלייגן אין די קינדער אויסצוהערן די קינדער אריינלייגן אין די קינדער שמועס דיך אויס לאמיר דיך העלפן לאמיר זען וואס באדערט דיך צו עס איז אמאל א פיזיקעל זאך אזוי ווי איך האב דערציילט די מעשה מיט די גלעזער אפשר הערסטו נישט אזוי גוט און אפשר האסטו אנדערע זאכן לאמיר דיך נעמען פאר העלפ יעדער איינער וויל זיין גוט ואמר כולם צדיקים, די אייבערשטער העלפן ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד, זאל מען זוכה זיין מקבל צו זיין די תורה, און זאל מען זוכה זיין זאל מיר אלע האבן העלטי געזונטע לעכטיגע לעבעדיגע תורה'דיגע דורות נחת. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז אונז האמיר געמאכט. געמאכט א האום ראן מיט א אר בי איי, דריי אר בי אייס, וואס איז געשען? די וועלט האט זיך שוין אויפגעוועקט, ווען איך האב ענק געזאגט אז די נידל, די וואקסין קעגן קאוויד הארגעט מענטשן, האט יעדער געלאכט, נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג, עס איז דא א דיין אין טאהש אין בארא פארק ער הייסט בנימין לאנדא, ער האט דאך געשריגן יא מען זאל עס נעמען, ס'איז גארנישט מען מעג, ער האט געהייסן מען זאל עס נעמען, פארשטייסט? איר קענט מאכן פון דעם א בנין אב צו בוני עולם, פארשטייסט? היינט מעג מען אלעס, א חוץ. טראגן אויפן עירוב וואס שלמה המלך האט געמאכט, אויף דעם איז דא פלאקאטן אין אלע גאסן, משוגעים. לייג איך דא ארויף אפאר וויכטיגע זאכן וואס מ'זאל וויסן וועגן די וועקסין, און ווען איינער גייט אין א שפיטאל זאל ער וויסן אז זיי טרייען אויס אלע מינע מעדעצינען מיט די אלע נידלס אויף יעדן איינעם, איז במילא זאל מען זייער וואטשן וואס מ'טוט ווייל איר קענט ארויסקומען א מת מצוה פונעם האספיטאל. Hey everybody, Josh Sigurdson, World Alternative Media here, and there are many more cases of sudden

טל א פרייליכן און א לעכטיגן יום טוב און א שמחת יום טוב, מען זאל זוכה זיין מקבל צו זיין די תורה מתוך אהבה ושלום וריעות.